א גוטן ערב שבת קודש פרשת יתרו, איך האב געוואלט צולייגן אן עמורדזשענסי, איך האב שוין אין אמת'ן גענדיגט דעם שיעור די וואך, איך בין שוין גרייט מיט אלעם, ס'איז אריינגעקומען א מורא'דיגע עמורדזשענסי, עטס ווייסט, איך שלאג מיך דאך שוין אפאר יאר, עטס הערט זיך אויס די האטליין, עטס הערט זיך אויס די אלע אנדערע וואטסעפ'ס, און כ'האב געהאט א גאנצע קאנפראנטעישאן מיט דעם רב פון לאנדאן, וואס ער איז נישט קיין רב, ער איז א גארנישט, ער איז א לאו לייף, א שמוציאן. ער הייסט פאדווא. ווען איך האב געמאכט די מקווה אין לאנדאן מיט יארן צוריק וואס כ'האב קיינמאל נישט געענדיגט ווייל זיי האבן געארבעט אן מיר איז געקומען פאדווא האט מיך געלאזט רופן ער זאגט מיר הערט מיך אויס איך בין שטאטס רב און איך וויל נישט זאלסט אוועק גיין זאלסט עס ענדיגן איי דו האסט א טענה ס'הייסט אן אמבטי גדולה ווי כלי בתלוש אויף דעם וועט מען רעדן נאכדעם ווען ס'וועט זיין פערטיג.

כ'האב עס געהייסן אריינשרייבן אין דעם ביכל? אויב מ'וועט ארבעטן אן מיר האב איך א רעכט צו ריזיינען און מ'קען מיך נישט סוען און קיינער קען מיך נישט האלטן ריספאנסיבל. שוין, איך בין אוועק, ברוך השם. יעצט, ס'איז דא נאך א פראבלעם, אז ווען ס'איז דא א פראבלעם מיט מקווה'ס קאלט מיך יעדער איינער אפ. איך האב אנגעקאלט צענליגע קאלס פון לאנדאן אז ס'איז דא א גרויסע פראבלעם מיט מקווה'ס, נישט דא גענוג מקווה'ס, און די אינגעלייט, ס'הייסט די אינגע ווייבלעך גייען נישט אין מקווה. מקווה. פארוואס? זיי קומען אריין אין א מקווה, ס'דא אלטע נערוועזע פרויען, און זיי זאגן, וואו זענט איר? איך בין אייביג געקומען סאו לעיט, סאו לעיט. זאגסטו סיי סאו לעיט, ס'איז אינגאנצן צוואנציג מינוט נאכן זמן. מען שרייט אויף יעדן. ווייסט, אונז האמיר דא סעלעקטעד פרויען. איר ווייסט, אונז האמיר דורכגעווארפן פערציג פרויען, און מ'האמיר געטראפן פיר פרויען. פרויען וואס האבן א סמייל אן די פעיס. ס'קומט אריין, זאגט מען העלאו, האו אר יו, און אזוי ווייטער. ס'דא דער בעל הבית, דער וואס האט געבויעט די מקווה, הייסט מיסטער עופר לעווי, א פיינער מענטש.

זי געבט איר ברכות מיט אלעם, זאגט זי אנטשולדיגט איך בין דעם באלעבאס'נס טאכטער איך בין געקומען ברענגען פאר די פרויען אזעלכע בייטעלעך זאלן האבן, איך קום נישט יעצט צום מקווה, ס'איז אזא חילוק אז מען געבט יענעם זאג א גוט ווארט, איך וויל אייך זאגן, א פרוי זאל זיך אנטון דויערט פינף מינוט, פונקט וויפיל א מאן, די קאסמעטיקס מיט די לאושענס מיט די שמעקעריי מיט די פארבן דעם פנים, דאס דויערט צוויי אהאלב שעה, פארוואס? ווייל דאס איז די רשות הרבים, דאס קוקט יעדער, דעט מעיקס די פרוי פרעזענטעבל. קאמפארטעבל אדער נישט. עניוועי, די זעלבע איז די מקווה אידענע, ווען סקומט צו א מקווה, זי איז די וואס זי מאכט די מקווה. די כשרות זארגן זיך די רבנים, אבער זי איז די וואס זי מאכט די מקווה. סאיז דא די פרוי האט אונז געזאגט אז זי גייט אין א מקווה סאיז נישט געווען אזוי זויבער אלע יארן באט די די די עטיטוד וויאזוי מען נעמט אויף יעדע פרוי איטס איטס אנבעליוועבל. לאמיר צוריק קומען צו די זאך. האב איך געהאט א גאנצע מלחמה צו סאיז יא דא גענוג מקווה'ס אין לאנדן צו נישט, און סאיז דא עפעס איינער וואס איז א דיין דארט אין לאנדן ער האט מיר צוגעהאלפן. ער האט מיר געזאגט כ'וועל דיר געבן אלע אינפארמעישן ווייל איך האלט מען דארף עס דורכברעכן, פרעג איך אים פארוואס טוט איר נישט, זאגט ער איך, מ'וועט מיך ארויסווארפן מען וועט גארנישט אויפטון, עניוועי דער סוף איז געווען כ'האב אנגעהויבן צו רעדן מען דארף האבן מקווה'ס מקווה'ס מקווה'ס, ויהי היום זאגט דער אייבישטער אם יש דין למטה אין דין למעלה אם אין דין למטה יש דין למעלה, איז געווען עפעס ביי עפעס א וואסער געגאנגען כ'ווייס נישט מען גייט זיך אפרוען איז געווען דריי מענטשן זענען געהארגעט. גוט געווארן, די וואסער איז ארויף געגאנגען, ס'האט אראפ געשלעפט דרײַ מענטשן און זענען טויט, אלע זענען געווען מולטי מיליאנערן, איינער געווען חיים משה פעלדמאנ'ס זון, האב איך דעמאלטס ארויף געלייגט אויפן האט ליין, חיים משה שעמסט דיך נישט, פאר וויזשניץ געסטו מיליאנען פאר א שול, און מארגן ווען די ווען ישראל וועט שטארבן וועט מען דארפן א נאך א נייע שול, חיים משה ס'נישט דא קיין מקווה'ס, א אינגערמאן האט מיך אפגעקאלט, כ'האב ריקארדעד, ער זאגט מיר ר' נחום איך גיי שוין צוויי יאר נישט אין קיין מײַן װײַב קומט אַרײַן מיט קײַפּער. נאָר װוּ? װאָס קומט ער אַזױ שפּעט? װאָס פֿאַר אַ רודף? אַזױ װי יעדער בפּשטות. ע, גײ און רעד! זאָגט זי. װאָקד אַװט. זאָג איך אים, ס'הײסט, צװײ יאָר לעבסטו אין פּרישות פֿון דײַן װײַב? זאָג איך, ביסט דאָך אַ צדיק. זאָגט ער, פּרישות? יעדע נאַכט שלאָף איך מיט איר. איך גײ נאָר נישט אין מקווה. און איך האָב עס אַרױפֿגעלײגט אױפֿן האָטלײן. נאָך מער, דאָ איז דאָ רעבעצן פּױזן. זי האָט געשריגן, אַז זי װיל דאָס הערן, װײַל זי גלײבט עס נישט. און זי איז אַזױ איבערגעגעבן, אַז זי געװען די.

ער פארט יעדע וואך פארט ער ערגעץ, עניוועי למעשה איך האב איר געלאזט הערן ווי דער אינגערמאן זאגט עס און זי האט עס נישט געגלייבט האט זי געקאלט רב פאדווא און זי האט אים געזאגט איך בין דאך א געטרייע טוקערין געווען קיינער איז דאך נישט געווען אזוי געטריי ווי איך פארוואס זאל דאס געשען אין לאנדאן און שטילערהייט האבן די יודעי דבר אנגעהויבן זייער שטארק צו ארבעטן דריי מענטשן די גרעסטע גבירים זאלן דערטראנקען ווערן איינער עפעס אין א מקווה אה עטס קענטס די היסטערי בעסער פון מיר די אלע זאכן אינטערעסירט מיך נישט און איך האב געהאנדלט מיט חיים משה און איך האב ארויפגעלייגט אויפן האטליין און כ'האב געשיקט שארפע מעסעדזשעס, חיים משה, ס'האט נישט ס'טויג נישט, בקיצור, ער האט נישט געהאט קיין ברירה זעהט אויס, און ער האט יעצט מנדב געווען אַכט מיליאן שטערלינג פאר א ברענד נו מקווה, סאטמאר האט געהאלטן אין איין צובויען, רבי מאיר האט מיר געזאגט ער איז יעצט געפארן מ'האט צוגעלייגט אַכט צימערן, דאס אלץ גארנישט, יעדן טאג האבן די חתונה אינגעלייט, עניוועי, מ'בויעט יעצט א נייע מקווה, ס'שרייבט מיר יעדער אריין א מזל טוב, נחום דו ווייסט אז דאס האט צוטוהן מיט דיין עסקנות מיט דיין. האטליין מיט דיין אנדרייען די שטאט און זי גריסט מיר אויכעט מזל טוב. יעצט איך נעם עס גערן אן, איך האב נישט קיין פראבלעם מיט דעם. איך וויל ענק עפעס זאגן, ענגלאנד גייט יעצט בויען א נייע מקווה פאר אַכט מיליאן פאונד, וואס איז מסתמא די שענסטע און די נייעסטע אין די וועלט, און אזוי דארף מען טאקע טון. ס'איז א פאני זאך, אונז זעמער דאך די ערליכע, די פרומע, און ווען גאט וועט אונז שיקן משיח וועט ער דאך עס נאר שיקן צו אונז, ער וועט דאך עס נישט שיקן צו בן גוריון, ער וועט דאך שיקן נאר צו אונז. ווייסט וואס טוט זיך אין תל אביב? איך האב א תלמיד וואס ער איז געווארן היינט. א אויפזעער אויף מקווה'ס, אין תל אביב איז דא פֿערציק פאר זיראו מקווה'ס, ער איז נישט אויף אלע אבער ס'איז דא פֿערציק מקווה'ס, די מועצה בויט יעדעס יאר נאך א מקווה נאך א מקווה און די שענסטע מקווה'ס וואס איז דא, און איך האב זיי געפרעגט פון ווי נעמט עטס אזויפיל געלט, זאגן זיי אונז מוז מיר אויסגעבן דאס גאנצע געלט יעדעס יאר, ווייל וואס ס'בלייבט איבער גייט נישט אריבער אויף נעקסטן יאר, זיי האבן יעצט געבויט א מקווה. איינס אין די וועלט! ס'איז אנבעליוועבל! זיי זענען די פרייע, די חילונים פון תל אביב, איך ווייס נישט צו זיי זענען שומרי שבת, זיי קענען קומען מיט א קאר אום שבת אויכעט זיך צו טובל'ען, צו זיי וועט משיח זיכער נישט קומען, אבער צו אונז וועט ער קומען, האמיר געקענט בויען, אין אזויפיל יארן וואס איך שריי ס'נישט דא קיין מקווה האט מען געקענט טון דעם אייבערשטן א טובה, מ'האט אים געבויט יעצט פאר אכט מיליאן פאונד, עטס ווייסט ווען מ'ענדיגט דעם מקווה קען מען שוין בויען נאך איינס. איז קיין עין הרע די פאפולעישאן פון כלל ישראל. יעצט איך האב זיי געזאגט זיי זאלן דאס נישט בויען אויף איין פלאץ, איך האב געזאגט ר' משה ניישלאס דא ווען ער האט געבויעט אין מאנסי בויעטס נישט איין גרויסע מקווה, דער וואס האט עס געבויעט האט עס מנדב געווען, יוסי הערשקאוויטש האט דווקא געוואלט איינס, ס'זאל זיין א באם, ער האט געמאכט א שלאס, למעשה ר' משה האט מיר געזאגט נאכדעם איר זענט גערעכט געווען מען האט נישט געטארן בויען אויף איין פלאץ, איך האב געזאגט מאנסי צושפרייט זיך, ס'גייט ארויף ביז וואו נישט רייט אין נו סיטי. איך האב געזאגט אז מ'דארף בויען איבעראל אויף אלע פיר זייטן פון מאנסי מזרח מערב דרום און צפון און טאמער נישט די פרויען צו דעם עולם יעצט איז בכלל בעסער אז סאל זיין דרײַ אדער פֿיר מקוואות אין א שטאט אזוי ווייסט די מאמע ווי די טאכטער גייט און די טאכטער העט נישט גיין ווי די מאמע גייט און די שוועסטער העט נישט גיין ווי די אנדערע שוועסטער גייט סאיז מוראדיג צניעות'דיג אזוי און חוץ פון דעם וואס איז מיט פארקינג סאיז נישט דא קיין פארקינג נישט אלע פרויען דרייווען סאיז זייער נישט יעצט זיי העלן טון וואס זיי ווילן איך קען באשטיין נאר איך העל זיי זאגן מיין מיינונג צו זיי גלייכן עס צו נישט ס'איז געווען איינער רב באקסט ער איז געווען אין דעטרויט מיך גערופן איך זאל בויען א מקווה זאג איך כ'בין מסכים צו בויען כ'וויל אבער בויען א לאבאוויטשער מקווה אויכעט זיי זאלן אויך האבן ווי צו גיין האט ער געזאגט ניין איך בין א ש"כניק איך וויל נישט איי דיספייז לאבאוויטש סוף איז געווען ער האט גענומען אן אנדערן כ'מיין ער האט גענומען חיים קלמן קליין איך ווייס נישט וועמען און ער האט אים איינגערעדט א קינד אין בויך אז טאמער מ'מאכט א ארטיזשען וועל אזוי ווי סאטמאר רבי האט געוואלט דעמאלטס איז עס כשר פאר לאבאוויטש אויכעט? ס'איז נישט אמת. ס'איז נישט כשר פאר לאבאוויטש ארטיזשען וועל, ווייל קיינער ווייסט נאך נישט ווי ווייט כשר אינגאנצן ארטיזשען וועל איז אן אשוח. בקיצור האב איך אים געזאגט טוטס עס נישט. כ'האב אים געפרעגט וועם פרעגט לאבאוויטש שאלות אויף שאלות נשים? זאגט ער מיך. זאג איך איר גייט דאס לוזן. האט ער געלאכט פון מיך. דאך האט ער זיך אליין געבויעט. נאך פאר ס'איז געווען גענדיגט האט לאבאוויטש אנגעהויבן צו בויען א נייע מקווה און זיי האבן געברענגט א רב וואס איז מתיר זיך צו טובל'ן ביום שביעי דעם זיבעטן טאג ווייל ער טענה'ט אז וויבאלד א בעיביסיטערס האבן שוין געהארגעט קינדער איז עס א סכנה, אז סאיז א סכנה מעג מען זיך טובל'ן ביום שביעי. און דאס ער האט געטענה'ט, האט דעמאלטס געוויינט צו מיר באקסט אויפן טעלעפאון ר' נחום אין אין נאוויאטא בן נאוויאטא, און די זעלבע אויך, שפיל דיך נישט מיט לעבאוויטש, לעבאוויטש איז אזוי ווי א שטיף קינד פאר אידישקייט. אזוי, ס'ענדלט צו אידישע רעלידזשען, אבער אויף צו טוהן דיר וויי האבן זיי גענוג געלט און גענוג פאוער מיט אלעם. דא האב איך געבויעט א מקווה אין רמת בית אין בית שמש, איך האב עס געבויעט, ר' מאיר בראנדסדארפער איז געווען דער רב, אבער איך האב געבויעט אפיציעל און יעדע זאך האב איך אויך אכט געגעבן, איך האב געזאגט ר' מאיר יעצט איז די צייט אז איר זאלט רופן רב אשכנזי פון חבד ווייל איך וויל האבן א לאבאוויטשער מקווה אויך, דו האסט פיר מקווה'ס סטו האבן איינס א פיפטע א לאבאוויטשער. וואכן אי חדשים אי יארן נאכדעם האט ער געזאגט ר' נחום איר.

איינס זאל זיין לובאוויטש, נישט ווייל ס'פעלט אויס אין די הלכה, נאר ווייל נישט דען זיי העלן אייך מאכן אזאלכע צרות אז ס'העט זיך אייך נישט לוינען. ס'זאל נאך ארויסגעבן א שם מ'העט נאך ברענגען בריוון אז דער רבי זאל זיין געזונט האט געזאגט לאזטס אפ מיט די מעשות. און נאכדעם טאמער עטס קענטס צוטיילטס עס אויף אלע פיר עקן פון לונדון, לונדון וואקסט כנהורא, יעדער זאל עס האבן וויטאין וואקינג דיסטענס. איז פיר קליין איז בכלל בעסער ווי איין גרויס, ווייל אויב ס'איז קליין איז זייער גרינג אז טאמער צוברעכט זיך א מקווה אז יעדער זאל קענען גיין צו די צווייטע מקווה, טאמער ס'איז איין גרויס איז דא די מינדסטע פראבלעם, האסט א פייער עניטינג, א סמאוק, ביסט אויף צרות. באט ברוך השם זיי געבן מיר קרעדיט, כ'ווייס נישט צו ס'קומט מיר צו נישט, איך האב מיך געשלאגן דערפאר, זיי געבן מיר קרעדיט און איי עקסעפט די קרעדיט. ראזשעווא רב רב אין תל אביב. מחבר געווען פֿיר און דרײַסיק ספרים, געווען א גאון עולם, ער איז אמאל געקומען אויף בני ברק האט ער געזאגט א דרשה, ס'שטייט אז מ'מוז געבן כבוד פאר א תלמיד חכם, זאגט ער אויב מ'מוז געבן כבוד פאר א תלמיד חכם, מוז די תלמיד חכם עס אננעמען אויך, צו ער וויל צו ער וויל נישט, פונקט ווי ווען דער כהן דארף בענטשן דעם איד, די כלל ישראל מוז אננעמען אז זיי גייען לאזן זיך בענטשן פון כהן, ס'איז א תוספות, א גאנצע אריכות איז איך וויל נישט אריינגיין יעצט אין דעם, אבער וואס איך וויל זאגן איז, אויב זיי געבן מיר קרעדיט נעם איך דעם קרעדיט, איט וואס ווערי וועל דיזערווד ווייל כ'האב מיך געשלאגן דערפאר. פארשטייסט? איך האב נישט קיין מורא געהאט, חיים משה איז מיר א קאזין, איך האב נישט קיין מורא געהאט, כ'האב געזאגט וואס קען ער מיר טון? ער וועט מיר נישט געבן א דזשאב? איך בין ריטייערט, איך זוך נישט קיין דזשאב. ביז פרעזידענט אבאמא, נישט אבאמא, ביז פרעזידענט טראמפ, ווען איינער וויל מיר געבן א דזשאב, נעם איך עס נישט. אז טראמפ וויל מיר געבן עפעס א דזשאב אין די ווייט האוז, דען איי וואלד טינק יעס אר נאו. אדער דען דעט איך בין רעטייערט און איי וואנט טו סטעי רעטייערט איך זאג אז יעדער איד וואס דער אייבישטער העלפט אים ער קען רעטייערן און ער האט גענוג געלט און ער גייט ארבעטן איז ער עתיד ליתן את הדין ווייל דאס לעבן איז געמאכט אדער פאר דאווענען אדער פאר לערנען אדער פאר בויען מקוואות אדער פאר בויען שילן אדער פאר ארויסצוהעלפן אידן ס'איז נישט געמאכט מען זאל דיך פון די פאבריק טראגן אין בית החיים. שוין, דאס האב איך ענק נאר געוואלט זאגן, איך האב א געוואלדיגע הנאה אז מען גייט בויען אין לונדון אזא שיינע גרויסע הערליכע מקווה, דער אייבערשטער זאל העלפן ס'זאל טאקע זיין א עליה פאר די נשמה, פאר דעם איד לעבער, איד אברהם עבער, וואס איז אונזערס א קאזין, פעלדמאן, א ווייטער קאזין, ס'איז נישט וויכטיג. חיים משה האט זיך נישט געהאלטן צו פרענדלי מיט מיר ווייל כ'האב אלץ געזאגט לאז אפ מיט די שולן מיט די בית המדרש מיט די זאכן ווער ס'זאל זיין וויזשניצער רבי זאג איך וואס האסטו פון די אלע שטותים כ'האב געזאגט וויזשניצער רבי דארף דיך מער ווי דו דארפסט אים ווייל דו האסט דאס געלט און ער האט נישט.

פופציג מיליאן פיפל. עניוועי, מ'האט זי אויסגעפרעגט? האט זי געזאגט אזוי, מיין טאטע האט מיר אמאל געזאגט אזוי, איך קען פירן דאס לאנד נאך פופציג זעכציג יאר. ניין, ער האט גענוג פיינענסעס מיט א, ער קען עס פירן נאך פופציג זעכציג יאר. נו, דעמאלטס, פופציג יאר ארום, וועל איך שוין נישט דא זיין, האט ער איר געזאגט. נו, וואס באדערט מיך וואס מ'וועט רעדן אונטער מיין רוקן? זאלן זיי אלע גיין אין דר'ערד. סאטמאר קאקמער איז די זעלבע ווי סטאלין ימח שמו. זיי האבן געפירט א חינוך, קאראפטעד, גענוצט די קינדער פאר שייגעצשטיק, און זיי האבן נישט מחנך געווען די קינדער, איך געדענק ווען איינער פון מיין משפחה געדארפט אריין קומען אין סאטמאר, איך וויל נישט זאגן ווער, געגאנגען נתן יוסף דער שייגעץ דער טמא'ניק זאל פארפוילן אים די ביינער, איז געווען דארט איינער קאוקא האט ער געהייסן, קאוקא, און קאוקא האט אים אריין גערופן און האט אים געזאגט זאלסט וויסן אונז דארפן האבן מיליטער פאר אהרן'ען, און דו ביסט גוט צו זיין א מיליטערס מאן, דו ביסט א גוטער פייטער, האט ער געזאגט אזוי איך בין מסכים צו טון וואס עטס הייסטס, איך וויל איך קען אפילו באשטיין צו געבן פאר אלטע פייגע, טייטלבוים די רעבעצן א פראסק אין בית מדרש יעדער זאל זעהן, נאר איין זאך, איך גיי געבן דעם צווייטן פראסק, דעם ערשטן מוז אהרן געבן. אה, דער שייגעץ האט זיך באהאלטן אונטער די טייטלבוים גלאווס און ער וועט אונז שיקן? נאו וועי! האט ער אים געזאגט, נע, איך זעה דו ביסט נישט פאר אונז. ער איז טאקע נישט געווען פאר זיי, מען האט גענוצט די קינדער. איך זעה נישט קיין חילוק וואס די אראבער נעמען זייערע יונגע קינדער, מען לערנט אויס א האס אויף די איזרעיליס, מען לערנט אויס צו שיסן און צו הרג'נען, זיי זענען פינף זעקס יאר אלט זיי קענען שוין טראגן מאשין גאנס, איך זעה נישט וואס דער חילוק פון זייער חינוך איז מיטן סאקמערע קאקמערע חינוך, ס'איז געווען אלעס אבי די רבי איבעראל, דויטשלאנד איבעראל, ליפא פרידמאן איבעראל און היטלער איבעראל, דעטס אלל איט וואס מעיד פאר, איט וואזנט מעיד פאר עניטינג סיריעס, און אזא פנים טראגט. מען. יעצט וואס האט זיך אויסגעלאזט? אזוי ווי סטאלין האט געזאגט, איך קען עס באהאלטן אויף פופציג יאר, נאך פופציג יאר קומט עס ארויס. יעצט קוקטס דא אן, דאס איז שוין דער הויפט מחנך פון סאטמאר, עס האט אונטער זיך הונדערטער קינדער, ער הייסט די פלאטיטשענער שטיין. איך וויל עטס זאלטס אויסהערן ווי זיין טאכטער אום שבת האט געזאגט א דרשה, און ס'איז שרייען דארטן גוים מיט גויטעס, מען פריידט זיך מיט דעם משוגענעם. שטיין, איך האב הנאה, גאט זאל דיר אזוי באצאלן, נישט נאר איין אזא קינד זאלסטו האבן, נאר צען! דו האסט ארויסגעווארפן מענטשן פאר גארנישט, דו האסט באליידיגט מענטשן פאר גארנישט, איך קען דיך אינגאנצן נישט, איך האב מיט דיר נישט געפאשעט חזירים קיינמאל, יעצט זיך א שטעל ארויף אויף די סאטמארע האטליין און זאג די גרעסטער חורבן פאר כלל ישראל איז זיין דער נחום ראזענבערג, זאג, דיין זון האט זיך אויסגעלערנט אז ער וויל זיין א מיידל פון מיין האטליין, איך האב אזא הנאה, גאט באצאלט יעדן צוביסלעך, יעצט ווייס איך איך גיי וועגן שטיבער נאר. ווייס וויפיל צענדליגע רבנים קאלן אפ ער האט א טאכטער זי האט באקומען קענסער ער האט דאס האט גע. איך וויל אייך איבערבעטן זאג איך לאז מיך נישט איבערבעטן עס בין איך נישט בא'עוול'ט אזוי ווי דער ליובאוויטשער רבי האט געזאגט דעמאלטס ווען מען האט אפגעשניטן קארף די בארד פרעגט אים די רבי וואס איז געשען מיט אייך זאגט מען האט מיר אפגעשניטן די בארד פאר לערנען תניא האט ער געזאגט אויב אזוי וועט דער תניא זיי באצאלן. און נאכדעם ווען נחמיה האט אנגעהויבן צו האבן זיינע גרויסע צרות, נחמיה וועבערמאן, איז ער געלאפן צו קארף ער וויל אים איבערבעטן, זאגט ער, די רבי האט געזאגט, איר האט מיר בכלל ניט געטון קיין שלעכטס, איר האט געטון פארן בעל התניא, איז ער געשיקט שליחים צום בעל התניא, אבער דער בעל התניא איז שוין נישט דארט פאר אים, פארשטייסט וואס מען האט דא געטון, מען האט געטון רשעות מיט יעדן איינעם, נאר וואס? האט מען עס געקענט פארגלעטן און באהאלטן און זיך אריינלייגן אונטערן שירצל, אונטערן פארטוך פונעם רבי'ן און פון די רעבעצן, אזוי האט מען. רבי, די רבי האט נישט געהערט. און ער וויל זיך דאך עפענען א לעבער פאבריק, מילא מוז ער פסל'ען אונזער פלייש, אזוי דער גראבער חזיר זריעל גליק געזאגט אויף מהראש'נס טאטן, און לאז דיך אפ, עטס באצאלטס א פרייז, און אזוי זאל ענק אויסגיין, ווייל עטס האטס אויסגעבלוטיגט מינימום טוירטי פייוו פערסענט פונעם היימישן עולם, כ'האב נישט פונקטליך די פיגערס באט אריבער טוירטי פייוו האלט עס שוין, יעצט וויל איך עטס זאלטס אויסהערן דא א שיינע מעשה ווי עיבי בעיבי שטיין

וואז אן עקזיסטענשאל ענד דזשענערעישאנעל עווענט בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו היא יצא ממצרים, אין עווערי דזשענערעישאן עווערי אינדיווידזשועל סיס דעם.

איר זיידע דער פאלטיטשאנער האט גערעדט פון אידישקייט און פון אמונה, און די שיקסע, זיך שיקסע א שייגעץ איך ווייס נאך נישט פונקטליך וואס זי איז, דו פארשטייסט האט צו טון מיט רחמנא לצלן, איז זייער גוט געווען איך הער זי אריין צו גאטליב, אזוי האב איך געליינט, זי אריין צו גאטליב און זי האט געוואלט גיין אין די פרויענישן טוילעט, האט מען איר געזאגט נאו וועיט א מינוט ביי אונז ביסטו א מאן דו גייסט נישט דארטן אין פרויענישן טוילעט, זאגט זי נאו באט איך בין ליגעל בין איך היינט א פרוי, זאגט ער יא דארפסט מיר אבער אנפישן דאס ברעטל דארטן און נאכדעם וועל איך האבן וואס אפצוווישן. האט ער נישט אריינגעלאזט. נעבעך נעבעך אזא פנים האבן מיר געטראגן. איך וויל ענק זאגן, זי איז נאך נישט די ארגסטע, ס'איז דא בעסערע פון איר. ס'איז דא פערציג פופציג פראצענט פון די חברה וואס האבן זיך אזוי אפגעלאזט און דערווייטערט פון אידישקייט וואס ווילן אפילו נישט וויסן וואס דאס איז. פארוואס? דו קענסט נישט אביוזן א קינד. אויסער דעם וואס מ'האט סעקשועלי אביוזד, מ'האט סתם געהארגעט און געשלאגן ווייל ס'איז א קינד, די קינד האט מורא געהאט צו דערציילן פארן טאטן. ס'איז א באנטש אוו משוגעים. איך ווייס ווען ס'האט געלערנט אין חדר א יונגל וואס די רבי האט אים דערלאנגט א פראסק אין אויער און ער איז געווארן טויב אויף איין אויער. דאס אלעס האט מען געמעגט? פארוואס? ווייל זריח גליק מיט די רעבעצן האבן געפירט א קאנגלעמערעט? עניוועי, סאו אזא פנים טראגן מיר אונז. יעצט פאר דיר מענדל שטיין, גוד פאר יו. זעסט ווי יעדער דו בלוטיגסט יעצט אויס דו זעסט די שיקסע? אזוי בלוטיגן אויס הונדערטע טאטעס וואס דו האסט עביוזט פאר גארנישט. האסט ארויסגעווארפן קינדער, ער האט געזען אז ס'איז א דיזעסטער אין חינוך האט ער זיך אויפגעשטעלט צו זאגן א דרשה קעגן נחום ראזנבערג, איך בין אים שוין געווארן די שולד, דרעטליגער וואס דו ביסט. יעצט איז געשען א ביטערער עקסידענט אין פוילן אויפן וועג פון איינע פון די צדיקים, צוויי מענטשן זענען זייער ערנסט פארוואונדעט, איך וויל ענק זאגן, איך האב ענק שוין געזאגט איך וויל עס נאכאמאל איבערזאגן, דער אייבערשטער. באצאלט יעדן. די גמרא זאגט וואס הייסט א מוסר? דער אייבערשטער מוסר'ט אויס. דאס געשעהט נישט אומזינסט. דאס געשעהט רבותי ווייל מען פארט זינדיגן און מען זינדיגט. ר' שייעלע קערעסטירער'ס הויז איז געווארן א בית זונות א בית בושות. סאו טרייטס ענק אין אכט צו נעמען. דעטס אלל. יעצט ס'איז א אלטע קליפ אבער אזוי ווי ס'איז יעצט די צייט פון מען איז אריינגעשפרינגען אין ים סוף איז למעשה היסטערי איז דאך היסטערי און אלעס וואס שטייט אין די תורה איז דאך מן השמים דער אייבערשטער האט דאך אונז עס געגעבן. איז דא מענטשן וואס זענען געפארן זוכן דארטן איך ווייס אלטע שיפן וואס האבן דערטראנקען האבן זיי געטראפן דארטן די גאנצע פרעה'ס רייטערס מיט די רייטוועגן מיט די ביינער פון די טויטע ס'איז ממש איז א אנבעליוועבל סיטועשען וויאזוי מ'קען כסדר זעהן נאכאמאל אז די תורה איז גערעכט די תורה איז אמת די גמרא זאגט דארטן כל מה שיש בים יש ביבשה חוץ פון איין זאך פון א עכבר איז אינטערעסאנט וויאזוי די חזל האבן אלעס געוויסט יעצט כ'וויל זאלסט אויסהערן א מינוט א קליפ.

אלעס ארויס, אנבעליוועבל! נישט נאר דאס, א גאנצע מחלוקת וואס דאס איז דער ים סוף פונקטליך, צו דאס איז ביי אן עק פון ים, צו דאס איז דער ים הגדול, איז אזויפיל שיטות דא, און דא קענסטו זען פונקטליך ווי ס'איז, ס'איז אנבעליוועבל! יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, דער עולם ווייסט נישט אין וואסערע מין לאו לייף סאסייעטי אונז לעבן מיר היינט. די תורה זאגט אז טאמער חס ושלום מ'הארגעט א נפל, איז אזוי ווי מ'האט געהארגעט א געהעריגן מענטש. די גמרא זאגט אין מסכת שבת כל ההורג כינה כאילו הורג גמל, א גרויסן קעמל האסטו געהארגעט. יעצט די וואך דארף דורכגיין א געזעץ אז אבארשן איז מותר לכתחילה, איך געדענק נאך אין סעווענטיס ווען איך בין געווען א יונגערמאן מ'האט אנגעהויבן וועגן אבארשנס אבארשנס, ס'איז ממש א דזשאוק געווארן די גאנצע זאך, עניוועי ס'עט נאך קומען אמאל א צייט ווען מ'וועט זאגן אן אלטן איד דארף מען אויך נישט לאזן לעבן, וואס דארף מען אים שוין האבן, ער קאסט סתם געלט. עס גייט די וואך אדורכגיין א געפערליכע געזעץ אין די אבארשן אינדעסטרי אז ס'איז ממש א שרעק. עד כדי כך אז טאמער לאמיר זאגן זיי מאכן אן אבארשן דאס קינד בלייבט לעבן, זייער אסאך מאל איז דא וואס דאס קינד בלייבט לעבן, ס'איז דא א ווידיאו וואס כ'האב געזעהן ווי א נורס שרייט צום דאקטער האסט אריינגעווארפן אין גארביטש א קינד ס'לעבט דארטן איך נעם עס ארויס איך האב דיך אין בוידעם, טוט זיך אפ אזאלכע מיסע זאכן ס'לאזט זיך נישט זאגן, נחמיה וועבערמאן האט עס אויך געטון ער האט אנגעזייט א משפחה פון דעם קרוז און ער האט ער געשיקט אויף אינדיע זאל נעמען אן אבארשן, וועגן דעם זיצט ער אין תפיסה דאס איז רציחה, האסט עס כאטש געדארפט באגראבן ערגעץ, האסט געווארפן אין גארביטש. דארף זיך זייער אומקוקן מיט די דאקטוירים און מיט אלעם ווייל די געזעצן גייען מורא'דיג שלעכט קעגן סאסייעטי. כ'וויל ענק לאזן הערן א קליפ וואס ס'גייט פאר ווען א פרוי וויל האבן אן אבארשן, הערטס אויס אביסל כדי עטס זאלט זיין בקי. שטעל דיר פאר דער כהן גדול איז דאך נישט געווארן א כהן גדול דעם ערשטן טאג, ס'דויערט אסאך יארן ער זאל זיין א כהן הדיוט. ער האט געקענט יעדע בהמה פונקטליך מיט אלע ס'איז געקומען פאר יום כיפור האט מען אים דורכגעפירט פרים און איילים כדי שירוגל בהם אונז דארף מיר וויסן אין וואס א סאסייעטי אונז לעבן מיר און אונזערע פאליטישענס וואוטן פאר די אלע זאכן. יעצט למעשה צוקומען צום פונקט, אבארשען ליידער איז כמעט איבעראל מותר לכתחילה. נישט על פי תורה חס ושלום, נאר על פי חוקות הגוי. יעצט האט זיך אנגעהויבן א נייע מעשה. לאמיר זאגן אז די פרוי וויל אויסטראגן דאס קינד און האבן דאס קינד, און דער מאן וויל נישט האבן דאס קינד, איז וואס געשעהט איז, אז אויב דער מאן לייגט איר אריין אין די טיי אדער אין די קאווע אדער אינעם עסן אז. פיל וואס ער מאכט אז ער זאל פארלירן דאס קינד, קען מען אים גארנישט טון, ווייל ער איז פונקט אזא מחותן צום קינד אזוי ווי די פרוי. יעצט, דאס וואס איך זאג דער מחותן, מיין איך נישט ווייל עס מוז זיין דער טאטע, אפילו א פרעמדער מענטש וואס ער קען גארנישט די פרוי, לייגט איר אריין אזא פיל אז עס זאל מפיל זיין, ווילן זיי מאכן יעצט דאס געזעץ אז מען זאל אים גארנישט קענען טון. יעצט וועט עטס אויסהערן פון די אריזאנע לעדזשיסלעיטשור פרעגט אויס א רעפרעזענטעטיוו פון פלענד פערענטהוד, דאס איז די חברה וואס זיי פושן אבארשענס, יעצט הערטס אויס וויאזוי מען פרעגט.

איי עם דע דאקטער יור מיטינג וויט טודעי סאו איטס אלל אוו איט סאו איי דו דע סטעיט מענדעיטעד סטאף וויטש איז קינדע דיס פארט באט איי עם גאנע גאו טרו עווריטינג און טערמס אוו דע פראסידזשער האו איט ווארקס וואט ווער גאנע בי דואינג אלל אוו דעט סטאף טו איף יו פיל לייק יור האווינג קאנטראקשענס און אינאף דיסקאמפארט דעט יו טינק איט מייט בי לעיבאר קאל אס איווען איף איט איז וואן אקלאק אין דע מארנינג ווי וואנע קנאו און ווי קען מיט יו הער אין דע אפיס טו טעיק קער אוו יו. וואלט איט עווער קאם אוט לייק.

יעצט, די מעשה איז געווען יעצט א פאל וואס א נורס האט געטראפן א לעבעדיגע קינד אין גארבידזש קען וואס מ'האט אים שוין געהאט קאנדעמט ארויסציווארפן און ויחמל עליו און זי האט אים אהיים גענומען. בקיצור זיי הארגענען עס אוועק אמאל איז א קינד ארויסגעקומען און דער דאקטאר האט עס אזוי ווילד ארויסגעריסן ער האט אים אפגעריסן די האנט און ער איז נאך געבליבן לעבן שטעל דיר פאר שטעל דיר פאר וואס דא איז געשען שטעל דיר פאר האט זי געזאגט פארן דאקטאר איך גיי ווען דיר מאכן א לא סוט איך גיי יעדן דערציילן וואס דו האסט געטון האסט דאך אים שוין ארויסגענומען ער איז געבליבן לעבן לעט אים ליוו רייס אים נישט אפ שטיקער פונעם באדי מען טרעפט עס אין גארבידזש קענס אין די שפיטעלער, און אונזערע פאליטישענס מוזן פאר דעם אלעם וואוטן, ווייל טאמער נישט, העהעהעהע. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך, ס'איז דא די לעיזער, דו ווייסט מען שיינט מיט א לעיזער לייט, דאס איז אזוי פאוערפול אז דאס קען דרייען א באמבע זאל פארן דארטן ווי מען הייסט עס גיין, ס'איז אנבעליוועבל, קינדערלעך שפילן זיך מיט דעם, איז דא דא א טאטע וואס ער האט א זון וואס האט זיך געשפילט אין חדר מיט אזא לעיזער און די קינדער האבן אים אריינגעשיינט אין אויג און ער איז געווארן בלינד אויפן אויג, ס'האט אים אויסגעברענט דעם אויג. ער איז געלאפן צו אלע דאקטוירים אין ארץ ישראל וואס מען קען טון, זאגט ער, זאגן זיי, טון קען מען גארנישט, קענסט נאר אזויפיל טון, זאלסט ווארענען יעדן איינעם אז מען זאל זיך נישט לאזן די קינדער ארומשפילן מיט די זאכן. פאר מיינע היברו רעדנדיגע פאלקס וועל איך ענק עס ארויפלייגן. רוצה לספר לכם רבותי על משהו שקרה לי מאוד מאוד מאוד מאוד עצוב ואיום ונורא הבן שלי קיבל איזה שהוא לייזר אדום שכמו שכל הילדים משחקים איתם הדברים האלה שמצביעים למרחוק

סאו יעדער זאל אבאכט געבן אויף זיינע קינדער און יעדער זאל אנזאגן אז לעיזערס איז זייער א מסוכנ'דיגע זאך. ס'שטייט ביי יוסף הצדיק אז ער איז צוריק געגאנגען דארטן נאך די לוויה, שטייט אז די ברידער האבן אים געזאגט אז אביך צוה לפני מותו אז דו זאלסט אונז מוחל זיין, איז יוסף הצדיק האט עס מורא'דיג געהארט, ער האט געוואוסט עס איז א באלאוני סטארי, טאטע האט אים קיינמאל נישט חושד געווען אז ער וועט נקמה נעמען, האט ער זיי געזאגט,

הגומל, א ברכת הגומל. איך בין דא אריינגעפאלן אין א מקווה ב א יאר צוריק, ווען כ'ריינגעפאלן אין א מקווה, ס'איז בערך צוויי אהאלב מעטער הויעך, א מעטער דאס איז. טערטי ניין פוינט טערטי סעווען אינטשעס, מיט נאך א משהו, ס'איז בערך געווען זעקס זיבן אכט פיס הויעך, כ'בין אריינגעפאלן, כ'בין געבליבן שטיין אויף די צוויי פיס ברוך השם, כ'האב אבער קיינמאל נישט גומל געבענטשט דעם פרייטאג. פרייטאג פרשת בשלח איז מיר געשען א מורא'דיגע אינצידענט און איך וויל דער עולם זאל הערן וואס איז געשען. איינער קאלט מיך אפ פון א מקווה און ער האט געוואלט וויסן, ער שטייט דארט מיט זיין פרוי און די וואסער איז נישט ארויף ביז צום נקב השקה און ער דארף וויסן ווייל ס'איז פרייטאג פארן זמן האט ער געוואלט וויסן פונקטליך וואס די דין איז וואס די הלכה איז. איך האב געהערט ס'א מקווה שאלה בין איך גראד געקלינגען אויפן באס די באטן און איך בין אראפגעגאנגען און איך האב געזען אז ס'פארן נישט קיין שום קארס, מדינת ישראל האט נישט גענוג געלט געהאט צו פעינטן די מיטן פון די ראוד. האב איך געמיינט ס'איז א וואן איין לעין הייוועי, איין לעין גאס, נישט קיין הייוועי, און פלוצלינג ווי איך האב געוואלט אויסהערן וואס די שאלה איז, איז געשען א מורא'דיגער אומגליק אז א טעקסי איז שיער אריינגעפארן אין מיר, דער דרייווער האט אוועקגעקערעוועט דעם רעדל, און ער איז אליינס האט אפגעשטעלט די קאר אינמיטן די גאס און איז ארויסגעקומען, האט נישט געקענט גלייבן אז ער האט מיך נישט אנגערירט, ער האט אזא דריי געטאן מיטן ראד, און ווען נישט וואלט איך שוין געווען היינט. פלייש. דאס וואס אסאך מענטשן וואלטן געוואלט ס'זאל זיין מיט מיר. נאר ווי האט געזאגט מאיר כהנא איז געווען אזא נישט געוואלט מ'האט אים געזאגט שלאגסט דיך מיט די מדינה מיט רוסלאנד זיי זענען דאך עלטער און שטערקער פון אייך האט ער געמאכט א בוך ס'הייסט מיר וועלן זיי איבערלעבן און ער האט עס טאקע איבערגעלעבט ער איז געווען דא אין ארץ ישראל די לעצטע צען יאר פון זיין לעבן און די מדינה די גאנצע רוסלאנד איז אונטערגעגאנגען דעמאלטס היינט איז צוריק געווארן סאו על כל פנים אז מ'בענטשט נישט גומל געשען אנדערע פראבלעמען חלילה. קיצור, האב איך געדארפט גומל בענטשן נאך אויפן ערשטן נס, און יעצט איז געווען דער צווייטער נס, עניוועי, דעם שבת האב איך געהאט יארצייט נאך מיין מאמען, ס'הייסט די יארצייט איז דינסטאג נאכט מיטוואך, אבער וואס איך האב געטון איז, אז איך האב ברוך השם גומל געבענטשט ברבים דא אין ארץ ישראל, סאו, איך וויל ענק לאזן הערן דא דעם רעקארדינג און טוטס הערן, זייער אינטערעסאנט געווען. גוטן טאג נאכן זייער וויכטיג מדובר מיט מיין ווייב אין א מקוה.

איך האב מיך יא פארלאזט זיך געווען דא בעיקר אויף די השקה פון חב"ד, די גאנצע ערשטע המקווה מן הצד איז נאר וועגן די צייט מיר האבן עס געבויט, האב איך אים געפרעגט וויאזוי מען פולט אן, איך האב אנגעפולט די בור דורך דורך די פון די זייט פון וואס איז געווען א זחילה אלעס, און איך וויל עפענען די השקה זעה איך מען האט אזוי לאנג נישט געעפנט די השקה אז די השקה איז אינגאנצן פארשטאפט.

איך וויל דיר זאגן איין זאך, דו פרעגסט צו מען מעג זיך פארלאזן אויף א מקווה חבד, דא איז דאך דא אן ערענסטער פראבלעם, דער פראבלעם איז אויב ס'איז נישט אנגעקומען צום נקב ההשקה, און דורך דעם וואס א טובלת איז אריין און ס'האט זיך געטובל'ט האט זיך אויפגעהויבן דאס וואסער, און אז ס'האט זיך אויפגעהויבן דאס וואסער און ס'איז יא ארויס דורכ'ן נקב ההשקה איז עס געווען זחילה וואס איז זחילה ניכרת, און דאס איז וואס איך וויל דו זאלסט אנהייבן צו פארשטיין, דו פרעגסט מיך א שאלה. עס זענען דאך דא זיבעצן סעיפים ארום און ארום וואס דאס פסל'ט די מקווה, איז במילא יא, טאקע מיט איין פונקט ביסטו גערעכט, אבער עס איז נאך דא נאך פראבלעמס, עס איז דא סיריעס און סיריעס און סיריעס פראבלעמס, איז וויל איך דיר מסביר זיין, כ'האב שוין געזאגט מיין מיינונג, און כ'על עס זאגן נאכאמאל, מ'טאר נישט נוצן קיין שום מקווה אוט אוו טאון, אנלעס ס'איז א היימישע, אזוי ווי למשל אין קאליפארניע, דא דארטן דער רב דער ר' אלחנן טויבער, צו אנדערע פלעצער, ס'איז דא, כ'ווייס ס'איז דא א פלאץ ווי דער שער אפרים איז רב, איך געדענק נישט יעצט אויסווענדיג אלע נעמען פון די שטעט, אבער ס'איז דא זייער ווייניג. א יונגערמאן האט אמאל געדארפט האבן א מקוה, האב איך אים באצאלט פון מיין טאש, איך פון מיין טאש האב אים באצאלט צוויי טיקעטס פלאס פאר א מענטש זאל מיטפארן מיט זיי פון א שפיטאל אין סיאטל וואשינגטאן ביז אראפצופארן צו טויבערס מקווה אהין און צוריק דרײַ טויזנט דאלער ווייל אין גאנץ סאדערן קאוסט איז נישט דא איין מקווה וואס איז כשר וואס אונז קען מען נוצן ס'איז אלץ מקווה חבד ס'איז נאכגעמאכט דאך אידישקייט זיי האבן זייערע פילטערס און איך שריי צו זיי מאך כאטש אזוי ווי דיין רבי שרייבט דער זייער דווארקין האט געשריבן א בריוו אז ס'איז דא א בור זריעה איז נישט געפערליך און איך האלט אויך אזוי ס'איז דא בור זריעה איז נישט געפערליך למעשה זאגן זיי אבער זיי ווילן נישט מאכן א בור זריעה ווייל דער דער מהרש"ב האט עס נישט געהאט דו שייגעץ טמא וואס דו ביסט דער מהרש"ב האט דאך אבער נישט געהאט קיין פילטער אויך נישט און דאס איז וואס דא גייט פאר לעבאוויטש איז אזוי ווי ס'איז דא א איד וואס ער האט כמו צפת'ער הדסים ס'איז כמו אידישקייט ס'איז אסאך באלאוני

טוהן ווייל זיי נוצן אלע געהעריגע פילטערס, האט מיר געזאגט א ליובאוויטצער שליח, אין די צייט וואס איך געב מיך אפ מיט די מקוה קען איך דא גיין כאפן נאך אפאר מענטשן צו מאכן זיי ערליך, פארשטייסט? איז דאס איז זייער שיטה, זיי האבן אן אנדערע שיטה, זיי האבן אזוי ווי דער איד האט כמו צפת'ער הדסים האבן זיי א שיטה ס'איז כמו אידישקייט, ווי האט ער געזאגט? דער וואוידעסלאווער רב האט געזאגט ליובאוויטש איז א רעלידזשען וואס ענדלט דאס נענטסטע צו אידישקייט. עניוועי, איך מיין נישט זיי צו טשעפען פערסענלי, באט אנפארטשענעטלי טוען זיי זאכן וואס מען דארף נישט. יעצט, כ'האב געוואלט זאגן, יעצט ווייסט איך, איך רעד אסאך מאל וועגן א מאן און א פרוי וויאזוי זיי זאלן זיך וואסערן, זייער, ווי מען זאגט, זייער פלענט, כ'האב געזאגט נישט לאנג צוריק אויכעט, ברענגסט אריין א פלענט, נאך צוויי טאג אז דו וואסערסט עס נישט איז עס אפגעשטארבן. כ'האב ענק דערציילט ס'איז דא אזא קאמפעני ס'האט געהייסן טען טען, צען מינוט א טאג זאל מען זיך אפגעבן מיט די ווייב, עי דו ביסט גערעגט ביסט אנגעצויגן ביסט געהאט א שווערן טאג, טען מינוטס סעי היי האו אר יו דואין עווריטינג אזוי שטארבט נישט אפ די די רילעישאן, נאר יעדן טאג וואס ס'גייט דורך און דו רעדסט נישט איז צוויי מענטשן איז צוויי וועגן. שוין אין דעם שטייט ביי די תורה אויכעט אם יעזבני יום יומיים אעזבך און פארוואס ווייל אז דו גייסט איין וועג די תורה גייט א צווייטן וועג וועט מען זיך נישט טרעפן עניוועי כ'האב געליינט אפאר מוראדיגע שיינע ארטיקלען נישט סתם איין ארטיקל איז געווען אז א איד איז געגאנגען אויסגעבן טויזענטער צו גיין צו סייקאלעדזשיסטס און ס'האט גארנישט געהאלפן איין טאג איז ער געגאנגען צו א טיכטיגן סייקאלעדזשיסט זאגט ער הער מיך אויס איך גיי דיר זאגן איין זאך ווען דיין ווייב טוט עפעס זאלסטו נאר זאגן א שכוח מעיק יורסעלף עוועיר אז דו כאפסט אז זי האט עפעס געטון און שוין און צוריק קומען א יאהר צו וויפיל נאכדעם קומט ער צוריק זאגט ער ווייסט ס'האט באמת גוט געארבעט נאכדעם איז דא נאך אן ארטיקל וואס איינער שרייבט אז מהאט אים געגעבן עצות ער זאל זיין פיין צו איר און ער געווען פיין און ס'האט קיינמאל נישט ריספאנדעד איינמאל זאגט ער פארן סייקייעטריסט זי זי זי קאכט מיר שוין און זי טוט גארנישט פרעגט ער זאג מיר ווען זי האט אמאל גוט געקאכט האסטו אים אמאל געזאגט איטס דעלישעס אדער האסטו איר אמאל געזאגט טענק יו ווערי מאטש ניין נו וואס ווילסטו דעמאלטס? האט אנגעהויבן אויסצוטרייען צו זאגן טענק יו ענד צו זאגן דעלישעס און ס'איז געווען ממש ממש א מחיה ממש א מחיה ס'איז געווארן שלום בית יו דאנט אנדערסטענד א פרוי איז נישט דארטן אז דו זאלסט שעירן מיט איר א טעקסי ווען דו פארסט אויף א חתונה זי איז דארטן זאלסט איר אפרישיעטן אויף יעדן ריר וואס זי טוט און אפילו וואס זי טוט נישט מ'מעג זיך חנפ'ענען און זאגן אביסל א ליגנט אויך ס'איז זייער גוט געווען צו כדומה עניוועי איך האב געזאגט די דרשה און ס'איז געווען גאנץ א פיינע דרשה איך האב באקומען אסאך

זאגט דער פרומער מענטש, און זי זאגט איך וויל דיר עפעס זאגן, איך גיי דיר דאס זאגן נישט ווייל איך קען די פרוי אלס א דאקטער, נאר איך קען א פרוי וואס איז געווען א פרענד מיט מיר, אונז זעמיר אויפגעוואקסן אינאיינעם, יעצט איך ווייס נישט צו דער עולם האט געזען, ס'איז דא דא יעצט א ווידיאו פון צוויי פרויען וואס האבן חתונה, איין פרוי שפילט פרוי און איינס שפילט מאן, און ס'איז דא א ווידיאו, ס'איז ארום געגאנגען וויירעל איבעראל ביי די חתונה, ס'איז נעבעך א ביטערע הארצרייסעניש, איך גיי זאגן א גאר דאס די וואס האט געשפילט די פימעיל, איך האב נישט פארשטאנען, איך האב געפרעגט אויפן, איך האב עס געזען, האב איך גראד געפרעגט איינער זאל מיר אויפקלערן, אז ביידע האבן זיי א לאך, קיינער נישט קיין זכר, פארוואס שפילט ער א זכר און ער א נקבה, ווער האט מחליט געווען אז ער גייט בלייבן דער זכר און ער גייט בלייבן די נקבה, איך קאל מענטשן אריין, וואו ס'איז דא תורה איז דא חכמה, דו ביסט הונדערט פראצענט גערעכט, ווער האט דאס מחליט געווען, עניוועי, איז איינער איז דער זכר און איינער איז די נקבה, אבער זיי זענען ביידע נקבות. זאג מיר די פרוי די סייקאלעדזשיסט דו ווייסט נישט ווי ריכטיג דו האסט געזאגט אז מען דארף וואסערן די פלענט מען דארף יעדען טאג כאטש צען מינוט מינימום צען מינוט אזוי ווי אבות ובנים דארף זיין א מאן און א פרוי זאגט זי איך קען די מיידל די וואס זי שפילט אז זי איז די כלה דאס איז דעם בורשטינערס א קרובה בורשטינער רב ווייסט ווער בורשטינער רב איז געווען ער איז געווען א וועלטס גאון האט מען צוזאם געבן פון הונדערט טויזענט דאלער צו וויפיל אז מען זאל שיקן פאר אידן אין יוראפ נאך די מלחמה איז דער חזר געגאנגען ער האט עס צוגעגנבעט און ער האט עס ער האט אין זיין בית מדרש האט ער געבויעט דערפון אין די איסט סייד, און א סוף האט מען אים געכאפט און מען האט אים איינגעזעצט, איך ווייס נישט פונקטליך צו אייזיק איז צו די ברודער געבוירן געווארן אין תפיסה, די מאמע האט דארט געגעבן בירט. א סקאמבעג פעמילי איז שמוץ פון די שמוץ געווען אלע יארן, און אייזיק איז געקומען היך בן ז ד ד ט ש י. מלאכים און שרפים ציטערען פאר מיר, און איז גענומען נעבעך יעדען פרייטאג צוועלף אזייגער האט ער געהאט א בחור'ל נעבעך און ער האט אים געשטופט אין די מחילה ביי אים אין מקווה, און שטעל דיר פאר ווער האט אים געהאלפן בויען זיין מקווה? איך, ניין דאס איז שוין געווען נאכדעם, אין זיין מקווה, ער האט נאך געשטופט אין דעם דעזשער'ס מקווה, א שמוציאן, ער גייט אונטערשרייבען נחום ראזענבערג איז אין חרם, ווער ביסטו? דו ביסט בסך הכל א זון פון א וועלט'ס גנב. און דו אליינס ביסט א חזר. עניוועי, איז דאס איז א קרובה זיינע. ער זאל איך ענק פארציילן, קאלט מיך אפ די דאקטער און זאגט אזוי, איר האט געזען דעם קליפ וואס דרייט זיך וויירעל? זאג איך, יא, כ'האב עס געזען זייער קלאר, און איך האב עס זייער שטארק באטראכט אויך, ווייל פון די אלע זאכן לערנט מען זיך עפעס, נאר נישט אייביג ווייס איך וואס מען לערנט. זיך. ס'איז נישט קיין סעקס פיטשער וואס איך קוק דערויף. דער'ס סאמטינג ראנג אז קינדערלעך, אידישע קינדערלעך זאלן קענען אזוי זינגען. ס'איז וועגן דעם רוף איך אייך. איך וויל אייך פארציילן. די מיידל, די וואס האט געשפילט מיידל, זי איז געגאנגען מיט די כלה קלייד. באקוקטס וויאזוי זי טאנצט ארום דעם חתן דעם קלאמפערשטן, אויך א מיידל. עט איר זעהן אירע תנועות, יו וויל וואטש הער יו וויל בי סורפרייזד. זי איז געגאנגען יארן זיך צו לערנען טאנצן און באדי מואוומענט, דעטס וואט איט לוקס לייק, זי איז נישט געגאנגען ענד שי אלוועיס טרייד צו אראוזן הער האזבענד מיט די שיינע תנועות מיט די וואטעווער איט איז, ענד הער האזבענד נעווער געיוו הער א ווארד אוו אקנאלידזשמענט ביסט א שיינע, ביסט א זיסע, יו העוו ביוטיפול תנועות, נעווער, אלל הי דיד איז הי פושט אין הער בעיביס עווערי יער, און זי האט געפאפט בעיביס, סאו שי סעז די העל וויט דיס קיינד אוו לייף. זאגט זי רבי נחום איר ווייסט נישט ווי גערעכט איר זענט, איר דארפט רעדן פון דעם, ס'איז דא אמאל א קינד וואס איז געווארן אביוזד, ס'איז דא אמאל וואס די עלטערן האבן אים אביוזד, האבן אים פיזיקלי אביוזד, מענטלי, אימאושענלי, ס'איז אבער דא זייער אסאך פרויען און מיידלעך וואס זיי זיי גייען אראפ פון וועג, זיי האבן שוין א בעיבי, זיי האבן צוויי, וואטעווער איט איז, וואטס טריגערינג דעם, דעי נעווער גאט א גוד ווארד. יו נאו יור סאו ביוטיפול, איך האב דורך געקוקט אין גאנצן שלחן ערוך סיי אין אבן העזר און סיי אין אורח חיים, איך האב נישט געטראפן קיין שום פלאץ ווען א פרוי איז ריין אז א מאן זאל איר נישט טארן זאגן האו ביוטיפול יו אר, איך האב נישט געטראפן אז ס'איז אן איסור, ס'איז נישט מיט קדושים תהיו, איך ווייס איך האב אמאל געהאלטן ביי שידוך, נישט יעצט נאך געווען א בחור, דיס גאוס בעק פארטי סיקס פארטי סעווען יערס אגאו, ער איז געווען איינער פון די חשובסטע חשובסטע בעלזער חסידים האבן מיך געוואלט נעמען פאר אן איידעם, איך בין געווען א ערנסטער בחור א בן תורה. האט ער אנגעהויבן אזוי, ס'שטייט אזוי, דער בעלזער רב האט געזאגט אז ס'שטייט דארט נקי יהיה לביתו אבער שנה ראשונה איז עס בקיצור מתרגמינן ית אתתיה און ווער דער וואס עס זאגט אז מ'מיינט מיט די פרוי אליינס אינו אלא טועה האט ער געזאגט דער בעלזער רב האט געזאגט אז מ'טאר זיך נישט פרייען מיט די פרוי. פארשטייסט? מען טאר זיך נישט פרייען מיט די פרוי. מתרגמינן ווער ס'זאגט מיט די פרוי דער איז זיך טועה. האב איך געזאגט דעם איד, ר' איד, ווען איך זאל זיין יעצט פופציג וואלט איך גענומען אייער טאכטער, אבער אזוי ווי איך בין צוואנציג און איך קען נאכנישט די טייטשע פון די אלע ווערטער, און ווען בעלזער רב האט עס געזאגט איז ער אויך שוין נישט געווען קיין יונגערמאן. איז במילא איך וויל נישט טוהן דעם שידוך, איך האלט איר זענט א משוגענער, איך וויל אייך בעטן א טובה, זאלט קיינמאל נישט רעדן אזוי צו א בחור, איר מאכט דאך דעם בחור נערוון קראנק, דא ווייסט ער אז מען דארף האבן א שיינע פרוי, דירה נאה אישה נאה און כלים נאה מרחיבים דעתו של אדם, און דא דארף ער אים זאגן אז אינו אלא טועה, מען טאר זיך נישט פרייען מיט די פרוי, נו מיט וועם זאל ער זיך פרייען? מיטן חבר'ס פרוי? די אלע משוגענע ווערטער וואס די צדיקים האבן גערעדט, דאס איז משוגע צום טויט אין די היינטיגע וועגן, אין די היינטיגע צייטן. דעמאלטס איז עס געווען א קליין דערפעלע בעלז, עס איז נישט געווען א פרוי אין די גאס, אקעי האב איך עס דערהערט, אבער היינט, היינט דרייסט דיך אין די גאס, דו קענסט עס נישט עוואוידן, דאס איז נישט געמאכט פאר אונזער דור, עס איז געמאכט אדער ווען דו'סט זיין סיקסטי פייוו, אדער עס איז קיינמאל נישט געמאכט פאר דיר, און די זאך האב איך אייביג נישט געהאלטן, דער איד הייבט מיט מיר אן אזאלכע ווערטער, נע לאז זיך אפ, איך וויל נישט, איך האב נישט געוואלט דעם שידוך, שפעטער ער האט שוין געשיקט און ער האט מסביר געווען, ער האט נישט געמיינט, נישט אז איך האב מיך אינטערעסירט. נישט. דשאסט דאזנט אינטערעסט מי, דאס איז נישט קיין וועג פון חינוך. די פרוי איז נישט דארטן דשאסט פאר א סטעטשו און ווען דו'סט וועלן שטופן אין איר וועסטו איר זאגן מ'גייט אין בעט מוזטו נאר אריינשטופן, דעטס נאט וואט שי'ז מעיד פאר. שי'ז מעיד פאר ווי שוד ליוו טוגעדער און מ'זאל זיך שלאגן אינאיינעם אויכעט, דערס נאטינג ראנג, פייט טוגעדער, עווריטינג, באט דיס איז לייף. עניוועי, זאגט זי מיר זי איז א סאושעל ווארקער, זי איז א לייסענסד סייקאלעדזשיסט. זאגט זי מיר זעסט איך קען די מיידל נאנט איי נאו הער ווערי קלאוז זי האט מיר אויך געזאגט אז ס'איז דעם דעם אייזיק לייכנשטיין'ס א קרובה זאגט זי איך קען איר זייער פון נאנט שי איז א ביוטיפול שי העז א ביוטיפול פיגור שי העז אלל ביוטיפול פיטשערס שי וואטשעס הער וועיט ענד שי אלוועיס טרייס טו אימפרעס הער האזבענד מיט אירע תניעות און דער משוגענער האט קיינמאל נישט געכאפט וואס זי וויל אדער האט ער יא געכאפט האט ער נישט פארגינען אדער האט זיך נישט פארגינען.

פארטנער אז ער זאל אויך קענען זינדיגן, נאכדעם וועט מען קענען זאגן אז ליסען דו ביסט אויך געווען דארטן, און דער גערער רבי האט ארויסגעווארפן איר טאטן פון בית מדרש, פארשטייסט, יעצט וואלגערט ער זיך ווי א דאגי מיט א קראנקע פרוי, כ'האב מורא אז ער איז אויך קראנק זי וויל נאר נישט אויסזאגן דעם אמת, און אזוי זאל אים אויסגיין, ער האט גענוג רישעות געטון אין זיין לעבן. הגם יעצט וויל ער שוין טשענדזשען ווייל ער איז שוין אויפן וועג ארויס, ער האלט שוין נענטער ווי ווייטער, אבער ס'גייט נישט אזוי, מ'קען נישט טשענדזשען, ער האט אנגערייצט משוגעים און די משוגעים לעבן פון דעם, און איינער פון זייערע הויפט פירערס האט אמאל געזאגט, ער זאגט ווייסט איך האב אזא שיינע פרוי, איך האב זי אזוי ליב, זאגט ער, זאלסט נעמען די קינד און באמאכט זיך מיט די ווינדלעך זאלסטו עס ארויפלייגן אויף איר פנים, פארשטייסט? דער גערער האט אויך אזוי געטון, קען זיין וועגן דעם האט ער א משוגענע שטוב אויכעט, ער האט נישט קיין געזונטע קינדער אלע, ווייל מ'פירט זיך אויף ווי א משוגענער האט מען משוגענע קינדער. פארשטייסט? כ'הער זאגן די צוואה איז גארנישט דער עלטסטער זאל זיין רב, מ'האט געמאכט אן אנדערע רב, לאז אפ מיט די אלע שטותים, רעבעס הערטס אויף מיט די משוגענע דרכים, עניוועי, איז כ'האב עס וועגן דעם געזאגט ווייל איך האלט אז ס'איז זייער א גרויסע פארווייטאגטע פרשה אז מ'לערנט נישט אויס דעם אינגערמאן, האסט טאקע געכאפט א ווייב, זי האט זיך געפאלן, די טאטע האט איר צוגערעדט, פיין דא האסטסע, שי'ז נאט גאנא בי טו לאנג דעיר איף שי דאזענט געט וואט שי נידס, קיינער עט איר נישט אפשטעלן אז זי זאל נישט. ווי מען זאגט איבערלאזן אמאל האט מען געוויסט מען האט שוין געהאט א קינד צוויי דריי מען האט שוין נישט געגעט זיך היינט געט מען זיך מיט פיר פינעף און זעקס קינדער און מען גייט חתונה האבן מיט א לעסביען טודעי דער איז נאו מאר בושה נישט דא קיין בושה און איף יו נאט גאנע פלעי די דייס רייט יו לוז יור ווייף און דאס האט מיר געזאגט דער סייקאלעדזשיסט איר זענט אזוי גערעכט געווען וואס איר האט געזאגט א דרשה אפאר וואכן צוריק ווייניג, אז מען זאל כסדר טשערישן די לאוו צווישן די מאן און די פרוי, און מען זאל מאכן זיכער אז זי האט אלעס וואס זי ברויך, אלעס קען מען נישט זאגן, ווייל זי ברויך דאך א גאלדענע מינק קאוט אויכעט פאר צען טויזענט דאלער, קען נישט זאגן אלעס, אבער על כל פנים, די מינימום וואס יעדע נארמאלע פרוי ברויך האבן, איז זי דאך נישט ארגער פון יעדע נארמאלע פרוי, און עז לאנג עז יו פיפעל דאונט אנדערסטענד דעט, און איטס סאמהאו פארדרייט. ט, חתן כלה טיטשערס, מען נעמט אזעלכע אלטע צושלאגענע פרויען וואס די מענער האבן מיט איר געוואוינט איין מאל אין זעקס חדשים, נישט ווייל ער איז א צדיק, אה, ער האט געהאט אוטסייד סעקס, ער האט געהאט סעקס אין די מקווה, פאר איר איז ער אהיים געקומען און ער האט געשפילט צדיק, און זי האט נעבעך געמיינט זי וואוינט מיטן צדיק, איז געווען דא א משפחה, ס'איז געווען א מורא'דיגע משפחה, דער אינגערמאן פלעגט ארום לויפן אין אלע מקווה'ס, און איך האב אפגעקאלט זיין ווייב, האט זי געזאגט איר קענט נישט מיין מאן ער איז א צדיק און א קדוש, שפעטער ווען ס'האט געפאפט נעבעך אין אלע גאסן. האט זי געזאגט, נעבעך ווען איך פאלג ווען דעם ראזענבערג, ער האט דאך מיך געווארנט, און איך האב איר געווארנט נישט וועגן דעם זי זאל אים איבערלאזן, איך האב געווארנט ווייל איך האב געהאלטן אז טאמער כ'וועל איר ווארענען, אפשר עט זי ווערן אביסל מער פרענדלי צו אים, און אז זי עט ווערן מער פרענדלי העט ער נישט זוכן אין די מקווה אביסל סעקס. דער טאג מיט בעט סעקס. שוין, יעצט עמיר גיין ווייטער. מען דארף וויסן אז א פרוי, שי לייקס טו בי אימפרעסיוו, און זי וויל אז מען זאל זען אירע פיטשערס ענד וואט שי'ז סעלינג, און אפילו די שיינע גרימאסן, די חיינדעלעך, דעטס וואט א וואמען איז אלל אבאוט, זי איז באשאפן פון הויט און פון פלייש, א מאן איז באשאפן פון ערד, א מאן איז א טאף קוקי, א פרוי איז באשאפן געווארן פון הויט און פלייש, סאו ווען זי טוט די זאכן, טריי טו מעיק יור סעלף

געזעץ. די אלטע אידן האבן בוגד געווען אין אלע מינע זאכן קעגן קליינע קינדער, באט זיי האבן נאך אלץ געשריגן האב דרך ארץ. איך דענק ווען איך בין אויפגעוואקסן איז געווען אמאל א אסיפה מיט די מלמדים מיטן רעבן, האט מען דערציילט דעמאלטס די מלמדים אז די מלמדים האבן זיך באקלאגט אז די קינדער זענען גרויסע עזות פנימ'ער, עס זיי האבן נישט קיין שום דרך ארץ, האט אונזער הייליגער רבי געזאגט, איך וויל ענק פארציילן א מעשה. א בחור'ל איז צו מיר צוגעקומען ערב ראש השנה און ער האט זייער שטארק געוויינט, ער האט געזאגט פארן רעבן, רעבע איך בין א יתום, איך האב נישט קיין טאטן, איך האב געוואלט דאווענען לעבן הייליגן רעבן ראש השנה יום כיפור און סוכות, און איך האב געקלערט איך וועל מיר כאפן א פלאץ, איך בין געשטאנען א גאנצן ערב ראש השנה אין בית מדרש, איך בין נישט אהיים געגאנגען, איך האב מיר געכאפט א פלאץ לעבן רעבן, איז אנגעקומען אן אלטער איד און האט מיר דערלאנגט א פראסק און געזאגט, יונגל אנטלויף פון דא, און ס'האט דעם רעבן זייער געהארט. און דער רבי האט געזאגט ווייז מיר ווער דער איד איז געווען, האט ער געזאגט רבי איך געדענק נישט איך קען אים נישט, צי ווייל ער האט מורא געהאט צו ווייזן, צי ווייל ער האט טאקע נישט געוואוסט, דאס איז דאך נישט קיין חילוק, איך ווייס ס'איז געווען איינער פון די עלטערע מלמדים ביי אונז, ער איז געווען רבי געצל בערקאוויטש'ס טאטע, אבער איך מיין ער האט געהייסן רבי משה לעזער בערקאוויטש, איך געדענק נישט. איינמאל איז געווען אז עפעס א טאטע האט געקויפט א גאלדענעם זייגער פאר א אינגל, געקויפט א גאלדענעם זייגער, און דאס אינגל איז געקומען אין חדר בייטאג, באלאנטש האט עס געוויזן. דער סוף איז געווען ס'איז נעלם געווארן דער זייגער. מ'האט נישט געוויסט ווי וואס ווער און ווען איז געבליבן אז דער מלמד בערקאוויטש, דער טאטע פון רבי געצל, העט אריינלייגן די הענט אין יעדן קינד'ס הויזן און ער'ט זען אין וועמענס הויזן ער טרעפט דעם זייגער. שוין, און אזוי איז געווען. ער'ט אריינגעלייגט אין יעדן קינד'ס הויזן און מ'האט געטראפן דעם זייגער. אבער דער איד בערקאוויטש איז זייער א קלוגער איד און א געוואלדיגער בעל מחנך, אזוי זעט זיך אויס פון די מעשה. ער האט ווייטער געטאפט אלע קינדער ביז ער האט אויסגעטאפט יעדנס קינד די הויזן, נאכדעם ווען ער האט שוין יעדן איינעם אויסגעטאפט איז ער אריין אין אפיס און ער האט געזאגט נא כ'האב עס געטראפן דא האסטו צוריק דעם זייגער און מען האט עס צוריק געגעבן פאר דעם בחור, האט דער מנהל געפרעגט ביי וועמען האסטו עס געטראפן, דעטס נאן אוו יור ביזנעס, א יונגעל האט זיך פארגליסטערט א זייגער איך גיי אים נישט אונטערברענגען אויף אייביג, ביי וועם כ'האב עס געטראפן איז נישט דיינע ביזנעס, דו האסט עס געב עס צוריק פאר יענעם יונגעל. דאס הייסט חינוך. אונזערע רעבעס זענען נישט אזוי געווען. אונזערע רעבעס זענען געווען, איך האב עס געטראפן ביי אים, רבי יודל דער דער דער גרויסער אקס האט אויפגעהויבן די הענט פאר צוויי בחורים אין אין בארם סטריט, איך וועל מער נישט ברעכן קיין פי קיפישקעס, מער נישט גנב'ענען, ביידע זענען אראפ אויף שלעכטע וועגן. חינוך איז א געוואלדיגע טיפע זאך. און טאמער קען מען עס נישט טאר מען נישט זיין קיין מחנך, איז למעשה איז געוען אזוי מען האט געהאקט און געהארגעט אין די קינדער שטיקער ס'איז געגאנגען א רויעך מען האט זיי מאלעסטעט די גאנצע מאלעסטעישן איז געקומען ווייל די רבי האט זיך געפילט ער איז העכער פונעם קינד און די קינד קען אים גארנישט טון היינט האמיר געמאכט אז די רבי זיצט איינגעלייגט. יעצט דאס צו טעראריזירן און דיפעימען דאס איז די ארגסטע זאך וואס איז דא און דאס האט מען ליידער ביי אונז געלערנט. אין סאטמאר אלע יארן, איך מיין אין בעלז האט מען עס יארן צוריק אויך געלערנט, מען האט דאך אויך יעדן דיפעימט, אבער אין סאטמאר געווען ווי איך האב געלערנט, מען האט יעדן צו צושלאגן און צו צושטויסן, גרויסע צדיקים, מען האט גענומען אזא הייליגן בעלזער רב, דער קדושת אהרן ווי מען רופט אים, מען האט געזאגט דאס איז א אויסגעוועפטער איד, טויזענטער אידן זענען געווען משכימים לפתחו און מען איז נהנה געווען ממני עצה ותושיה, דער רבי אליינס דער דברי יואל ווען ער האט זיך צוקריגט דעמאלטס די גרויסע בלוטיגע מלחמה מיט בעלז, האט דער רבי אליינס געוויינט. אזוי האט רבי אהרן-הערש פארציילט. רבי אהרן-הערש האט פארציילט אז דער רבי האט געוויינט, איך האב באצאלט בחורים שפעזן זאלן פארן פון ירושלים אויף תל אביב, זאלן קענען אזא צדיק, און דאס האט מען געטון, איז אריין צו די בחירות מיט אלעם. די גאנצע צייט וואס מען האט זיך געשלאגן פארן רבינ'ס שיטה און פארן רבינ'ס ערנסטקייט, איז געקומען מיט דיפעימינג און וועגן דעם האט עס געשאדט צו די שיטה ווייל אז דו האסט אוועק געמאכט רבי אהרעלע בעלזער איז דער זעלבער רבי אהרעלעס א חסיד האט דאס זעלבע געזאגט אויפן דברי יואל איך מיין און און אזוי איז ארום געגאנגען די אלע שמועות יעצט אונז האב מיר געהאט א פראבלעם אז אסאך מער רבנים האבן מתיר געווען די בחירות בפומבי ווי וואס זיי האבן גע'אסר'ט האט מען יעדן צולייגט ס'איז נישט געבליבן איין צדיק

איין תוס' און איין מכילתא און א ספרי און א ספרא וואס איז געווען נישט באקאנט פאר אים, מאכט אוועק טשיבינער רב, טשיבינער רב האט געשריבן תשובות, ער האט עס געשריבן נאך זיבן, נאך פינף יאר זייענדיג אין סאביר שרייבט ער תשובות, מתיר צו זיין אן עגונה נאך דעם קריג, שרייבט ער זאלסט נאכקוקן יעדן מראה מקום ווייל כ'האב שוין פינף יאר שרייבט ער האב איך שוין נישט געזען קיין ספר פאר מיר און איך שרייב אלעס בעל פה, דאס איז געווען א טשיבינער רב, טשיבינער רב האט. געפייגערט? אזוי דריקט מען זיך אויס? די רבי האט עס נישט אויסגעהאלטן. אזא מין אויסדריקעכץ? אונז האמיר נישט פארשטאנען וואס די מלחמה איז געווען, ווייל מיר האמיר געמיינט ס'איז געווען א דיפעימינג מלחמה, קען קומען א ראצער אין סאטמאר, א י א עני עני ראצער, חיים יעקב האט געקענט באשמוצן הרב חיים מאיר'ל, מיך האבן זיי אמאל אריינגענומען דער גרויסע בער דער פעשער אקס, שלמה יעקב געלבמאן האט מיך אמאל אריינגענומען אין א צימער אויבן אין סענדסטריט און געהייסן איך זאל זאגן חיים מאיר ימח שמו. דו פארשטייסט וואס דא איז געווען? אין א מלחמה פון משוגעים. ס'איז נישט געווען קיין ערנסטע מלחמה. און ממילא ס'איז נישט געווען קיין ערנסטע מלחמה, איז סיי די געווינעכץ איז נישט געווען ווערד גארנישט. וואס איז די געווינעכץ ווערד? גארנישט. ס'איז נישט געווען קיין תורה'דיגע מלחמה צו זאגן אונזער רבי האט אזוי מברר געווען איך בין נישט אינטערעסירט צו הערן אנדערש. ס'איז נישט געווען אינטערעסאנט. איך באַליידיק און איך באַשמוץ. און וואָס האָט דאָס געהאָלפֿן? אַ יעדער הייצעריגער יונגער-מאַן האָט געקענט צאַמרעדן אויף אַ טשעבינער רבֿ און אויף אַ בעלזער רבֿ און אַזוי ווײַטער. און ממילא אַז האָסט געוווּנען, האָסטו גאָרנישט געוווּנען, ווײַל דער נעקסטער דור רעדט די זעלבע צאַם הײַנט אויפֿן דבֿרי-יואל. די זעלבע זאַך. ס'איז סעים גאַרביטש. מ'האָט אויסגעלערנט די קינדער צו הענדלען גאַרביטש, און זיי הענדלען זייער פֿײַן, ברוך-השם, דעם גאַרביטש. איך קום צו אונזער חינוך. אונזער חינוך איז אויך געווען דיפעימינג. מען האט גענומען א יונגל, מען האט אים סתם באליידיגט, דיפעימד, אראפגעבלאזן, געמאכט פון אים אשפה. איך וויל עס זאגן, איך האב גרויס רחמנות אויף עיבי בעיבי שטיין'ס טאטן. אונז האבן מיר גרויס רחמנות אויף מענדל שטיין. ער האט אויפגעהאדעוועט אזא מין שייגעץ אז ס'איז זעלטן אז ס'איז דא אזא שייגעץ צווישן היימישן עולם. ער לויפט ארום אום שבת און ער זאגט דרשות און ער. ממש רחמנא לצלן, ער גייט זיך מאכן פאר א מיידל, פאר א נקייב'ע, מען טאר זיך נישט חובל זיין בעצמו, כ'האב אויף אים רחמנות, אבער אין א וועג הי דיזערווס איט. דער שייגעץ, דער רשע האט געזען אז דער חינוך אין סאטמאר שטינקט, ס'האט געשטינקען אז ס'איז געווען א גרויל, קודם איז געווען די מלחמה צווישן אונזער הייליגן רעבען, אליינס האט זיך געקריגט מיט יעדן, אבער אונז איז נישט געוואוסט וויאזוי אפצוטייטשן, מיר האט דערציילט א קאזין מיינער, אהרן הכהן רוטמאן, ער איז געווען א תלמיד פון מנחת אלעזר, מנחת אלעזר האט זיך נישט געלאזט באדינען מיט אים, ער האט געזאגט דו ביסט א כהן, איך וועל דיך באדינען. האט ער מיר געזאגט הרב נחום זאלסט וויסן ס'איז נישט געווען ביי אונז איין בחור אדער איין יונגערמאן אין מונקאטש וואס האט געזאגט א ווארט קעגן דעם בעלזער רב נישט געווען דאס מין מ'האט געוויסט די רבי שלאגט זיך די רבי האקט שטיקער אונז האמיר נישט געעפענט דאס מויל אונז זענען בחורים מ'איז געזעסן און געלערנט אזוי האט ער מיר פארציילט איך האב עס נישט געגלייבט איך האב געפרעגט מונקאטשער אידן צו ס'איז אמת זאגן זיי יא ווי האבן די בחורים פאליטיזירט אין מונקאטש די רבי האט געפירט די מלחמה ביי אונז האט יעדער בחור פאליטיזירט מילא אז יעדער פאליטיזירט איז געווען א משוגעים הויז. שפעטער האט זיך אנגעהויבן די מלחמה צווישן די רעבעצן מיטן סיגעט'ער, נאכדעם האט זיך אנגעהויבן די מלחמה צווישן אהרן און די רעבעצן, נאכדעם זלמן לייב מיט אהרן, אונז זעמער אין א קריגס עלטערונג די גאנצע צייט, ס'איז רחמנא לצלן, און מ'האט צאמגערעדט און מ'האט געכאפט און מ'האט געזאגט ליגנט, זיי האבן זיך געשלאגן מיט מיר, ווי איך בין געווען ביזי מיט מיינע מקווה'ס אין אוקריינע האבן זיי אנגעהויבן אלע מיני לגיונות אויף מיר אויסצוטראכטן, עס איז געווען זייער ביליג. איז געגאנגען דא א איד וואס ער איז אין סאטמאר א מנהל, ער האט געזען אז דער חינוך איז אין דרערד, ער האט געזען די בחורים זענען אן די ראונג טרעק, און איך ווייס זיי זענען אן די ראונג טרעק ווייל מיך האט אפגעקאלט יעצט איינער פון די הנהלה פון סאטמאר און געזאגט הרב נחום זייט איר האט אראפגעשמוצט דעם מענדל מיט זיין זון עיבי בעיבי שטיין זאלט איר וויסן ער האט פארלוירן אין זיין כיתה דעם גאנצן כח, ער איז אויף די גאנצע ישיבה קטנה אויף איין חלק, ער האט פארלוירן דעם כח, ווען ער זאגט עפעס זאגט מען עיבי בעיבי, סא אלע הערן אויס דיין האטליין זאגט דו האסט אים אראפגעברענגט? זאג נאר, וואס האסטו געוואלט איך זאל טון? איך זאל מיך לאזן שמייסן פון אים? ער איז געגאנגען אסאך יארן צוריק, האט ער ארויסגעלייגט אויפן סאטמארע האטליין, אויף זאליקא'ס האטליין, ווער ס'האט אומגעברענגט דעם גאנצן דור הייסט נחום ראזענבערג, ער איז א מענטש וואס ער האט א משחית'דיגן האטליין, איך האב אומגעברענגט דעם דור. עיבי בעיבי שטיין איז שוין געווארן א גירל נאך פאר איך האב נאך געעפנט א האטליין. נאר איך וויל יעצט זיין שולדיג פאר אלע סאטמארע, וויל איך ענק זאגן, איך פייף ענק אן, איך וועל ארויס זאגן דעם אמת, און איך וועל דערציילן ווער ס'איז שולדיג פאר דעם אלעם. ס'איז שולדיג פאר דעם אלעמען אז ס'האט נישט געטויגט די חינוך, מ'האט מאלעסטעד קינדער, נאכדעם האט מען יעדן דיפעימד, מ'האט קיינעם נישט געגעבן ווי מ'זאגט א קאמפלימענט אז ער קען עפעס צו אהער צו אהין, ער האט זיך שוין פארהערט צען בלאט גמרא, האט מען געזאגט אבער דו דארפסט קענען מיט תוספות, אבער דו דארפסט, אבער דו דארפסט, אדער דו דארפסט, אדער דו דארפסט, איז אלץ געווען שמוץ מיט שטיסעם, ס'האט נישט געהאט קיין שום מין פירוש. יעצט.

הי ווענט ענד הי לוקט ענד הי פאונד א ספר מחבר דעט עסקט דיס קשיא, באט דיס בחור דידענט לייק די ענסער, הי דידענט לייק די ענסער דעט וואס גיווען, הי טאלד היז רעבי, היז רעבי סעד סאו יו העוו די אדרעס, דיס איז ארץ ישראל, געט אן א באס ענד טעל די מחבר יו דאנט לייק היז ענסער, הי טעיקס די ספר, הי געטס אן א באס, הי לוקס עט די אדרעס, די נעים און די מחבר איז יוסף.

די ארי שבחבורה, הי וואזס פייטינג ענד הי וואזס ארגיואינג די רשב"א ענד די ריטב"א ענד די רמב"ם ענד משנת ר' אהרן ענד די קצות ענד הי וואזענט באדזשינג הי וואזס פייטינג פאר היז ענסער ענד היז ספר איט וואזענט היז אקסידזשען איט וואזס היז לייף ענד הי וואדענט באדזש.

קאל די וואמען, איטס אבוויעסלי היז מאדער, טעל היז מאדער וואט העפענד, הי ראנס טו די פאון, הי דייעלס די נאמבער, די עלדערלי וואמען ענסערס, הי סעיז איים די בחור דעט וואס ביי יו יעסטערדעי, איי עסקד פאר יוסף, שי סעיז סטאפ, סטאפ, סטאפ, איי דאנט נאו הו יו אר.

איז למעשה איז אזוי, אונז פארשטיי מיר אליינס פארוואס ער איז אראפ פון וועג, דאס איז מסתם יא יא מגידי שיעורים טאקע, מען האט אים מסתם מאלעסטעד, באט עס איז נישט יעצט רעלעווענט, אבער זעסט וואס איז געשען מיט א בחור וואס איז שוין אינגאנצן אראפ פון וועג, ער וויל אהיים קומען ווייל ער וויל אויכעט אז מען זאל אים עקנאלעדזשן און אפרישיעטן, און נישט זאגן ב"ה גיי דיר גיי דיר גיי דיר, און דאס איז געווען אונזער חינוך אלל אלאנג, איט וואס ראנג פראם די ביגינינג טיל די ענד, מען האט יעדן דיפעימד, מען האט יעדן. אויסגעלערנט יעדן צו דיפעימען, מען האט קיינמאל נישט געטראפן א גוד פארט אין עניבאדי, און אזוי זעהן מיר אונז היינט אויס. אונז האמיר באמת גרויס רחמנות אויף דעם גאנצן שטיין, מען האט אים מאלעסטעט אין גיבערס, אזוי האט ער יעצט אויסגעזאגט דעם אמת, און ער גייט טון אזאלכע מעשים אשר לא יעשו, מחלל שבת בפרהסיא, אונז האמיר מיט אים גרויס מיטלייד, הגם אויף זיין טאטן מענדל האב איך נישט קיין שום רחמנות ווייל ער האט ארויסגעווארפן זייער אסאך בחורים, ער האט געמיינט אז ער איז ער, ער, הי פלעיד גאד, באט איט וואס א ביג מיסטעיק. ער האט זיך באנומען מיט מענטשן אזוי ווי זיי וואלטן געווען גארביטש, ער האט זיך באנומען מיט מיר אויכעט ווי איך וואלט געווען א גארביטש, ער קען מיך נישט, ער וויל יעצט אנלייגן די גאנצע דאונפאל פון דעם וואס מלמדים האבן געפעצלט און געטאטשט קינדער און זיי האבן נישט געלערנט מיט די קינדער און מ'איז געווען ביזי יעדן צו דיפעימען, וויל מען יעצט אלעס ארויף לייגן אז ס'איז מיין האטליין און איך גיי עס נישט לאזן, מיין האטליין האט געסעיווט כלל ישראל, איף עניטינג האלט עס נאך אינמיטן סעיוון, איך באקום נאך קאלס יעדן טאג, ווי ווייט ס'האט זיך געטוהן, געגעבן חיזוק מיט אלעם. מיין האטליין האט ארויסגעווארפן די חזירים פון די מקוואות, מיין האטליין האט געשיקט חזירים פון אמעריקע אויף ארץ ישראל, פון ארץ ישראל אויף אמעריקע, וואס זענען באהאלטן זענען אלע טמיר ונעלם, מיין האטליין גייט חיה לייפליין צוריק טראגן דארטן ווי זי באלאנגט אין אוסטרעליע, אבער דערווייל איז זי אין א פריזן, זי איז נישט אינדערהיים מער, פארשטייסט וואס דא איז געשען? האט זיך געטון א מעשה, מיין האטליין האט ארויסגעטראגן צענליגע טויזענטער קינדער פון פרייטאג פון די מקוואות. דאס זאגן מיר אלע. מיר זאגן ס'איז געווארן ממש ליידיג, ס'איז דא אפאר חזירים וואס זיי קומען נאך אבער די קינדער זענען שוין נישט דא מער און מען דארף יעדן איינעם ארויסטראגן פון דארט, איז במילא דאס איז וואס איך וויל ענק זאגן, רבותי אונז מוז מען טשענדזשען דעם גאנצן סיסטעם פון חינוך, איך פאר ארום איבעראל אאוט אוו טאון, איך פאר ארום דא אין ארץ ישראל, איך ווייס דא צו ווערן א פרינציפעל וואסערע קרעדענשעלס מען דארף האבן, ביי אונז האבן זיך געשלאגן אפאר חברה, געווען אמאל איין, ליכטענשטיין האט זיך געשלאגן און ס'איז געווען דארטן די אלע משוגעים. זיי האבן נישט געטראפן א דזשאב, זענען זיי געגאנגען זיך שלאגן אז זיי ווילן ווערן מנהלים פון סקולס, פון מיידל סקולס, וואטס גאוינג אן? דער געווענטליכער מאדערענער אין אאוט אוו טאון וואס ער ווערט א פרינציפעל האט צוויי הונדערט טויזענט דאלער טרעינינג וואס ער האט באקומען ביפאר הי גאט אינוואלווד, און נאכדעם הייבט זיך אן א מעשה אז הי סטיל קיפס אן גאוינג אן טרעינינג, ער גייט אויף טרעינינג, טאמער ער האט א פראבלעם האט ער וועם צו פרעגן, כ'האב געהאט א טרעינינג, זייער א גרינגען טרעינינג, א פראסק און בום, און מיט דעם האט זיך עס אנגעהויבן און מיט דעם האט זיך עס געענדיגט, און דאס איז זייער ראנג, אונז קען מען נישט אזוי ווייטער צולאזן, אונז מוז מען זיך צאמענעמען, און קודם כל יעדער וואס איז געווען א מחנך און א מלמד ווי האט דער סיגעטער געזאגט ווער ס'האט געהאלטן א מעסער, ווער ס'האט געשאכטן, איז פסול לשחיטה עד עולם, א מלמד, א מגיד שיעור, עניבאדי אין חינוך א פרינציפעל, ווער ס'האט זיך נאר געדרייט צווישן חינוך דארף מען אים פייערן און ארויסווארפן מיט א טען פוט פאול, און מ'דארף אנהייבן צו נעמען געהעריג מדריכים מחנכים מנהלים וואס זיי האבן אן עדיוקעישן, יא א גויאישן עדיוקעישן נישט קיין אידישן, אידישן דארף מען אויך האבן אבער עטס דארפטס וויסן וויאזוי דער גוי האט אפגעלערנט די היינטיגע וועלט וויאזוי מ'זאל צוגיין צו א יונגל, מ'קען אים נישט געבן א פראסק, עטס וועטס אים נישט געבן ווייל איך גיי מאכן זיכער אז עטס בלייבטס נישט מער קיין מלמד, סאו האו אר יו גאנא קאנטראל א קלעס? האו איז איט גאנא העפן? ס'איז דא מענטשן, איך געדענק אין קעמפ איז געווען חברה וואס האבן געשוויצט פרייטאג, מ'האט געארבעט אין קעמפ, מ'האט געקאכט, מ'האט צוגעשטעלט, ס'איז געווען די היץ איז געווען גרויס, און די עירקאנדישאנערס האבן נישט געארבעט געהעריג, ס'האט געשטינקען און דער שווייס פון די חברה, פוי, אויפן טלית קטן אויפן אלטן איז ארויף געגאנגען די שווייס און ס'איז אריין אינעם טאפ זופ, פוי, גיי אריין אין הילטאן האטעל, ער קאכט פאר צוויי טויזנט מענטשן דרײַ סעודות א טאג, גיי אריין קוק וויאזוי עס זעהט דארטן אויס, דער שעף זיצט ווייס אנגעטון פון קאפ ביז פיס. מיט א הויכן ווייסן היט און ער טוט גארנישט און אלעס קאכט זיך און באקט זיך און ס'פארט א מחיה וואט איז גאואינג אן ווייל אבוויעסלי דער'ס א סיסטעם דער ס'איז דא די מאדערן קיטשענס און ס'איז דא ווי מ'זאגט פיפל הו נאו האו טו ראן איט דער'ס נאטינג ראנג מ'דארף נישט שוויצן מ'דארף נישט מ'דארף נישט ס'האט מיר דערציילט א איד אמאל ער האט געהייסן מאיראוויטש ער האט געהאט אינדערהיים נאך די קריג אין די שווייץ האט ער געהאט א האטעל אזוי מענטשן זענען געקומען סאטמאר רב איז אויך געקומען דעמאלט צו אים דער דברי יואל האט ער מיר דערציילט אז ס'איז געווען א איד ס'האט געזען ער דרייט זיך אגאנצן פרייטאג זאגט ער אים רבי איד איר האט נישט דא הונדערט פופציג אורחים אויף שבת זאגט ער ניין כ'האב דרײַ הונדערט אורחים פרעגט ער נו ווען קאכט איר זאגט ער ס'הייסט ס'פארט א מחיה מ'דארף קענען דאס איז א פאך וואס מ'דארף קענען מ'דארף נישט שוויצן און שרייען און טון דאס זעלבע דא אויך דער חינוך איז א פאך און ליידער קענט עטס עס נישט. איך גיי ארום אין אוט אוו טאון און איך זעה מענטשן, זיי גייען אן א בערד אפילו, זיי זעען אויס אזוי ווי יענץ ביי די נאכט, אבער דער חינוך האבן זיי ארויס קלאר און דעי נאו האו טו הענדל טודעיס טשילדרען, חכמה נישט אזוי ווי מען האט געהענדלט אין פישפיקלאדיין אונטער די בריק, חכמה איז טו הענדל טודעיס טשילדרען מיט זייער גרויסן מויל, מיט זייער גרויסן נאלידזש אז ער ווייסט מ'טאר זיי נישט טאטשן און אזוי ווייטער און עז לאנג עז עטס גייטס דאס נישט פאררעכטן זענט עטס בענקראפסי אין חינוך און איטס ווערי סעד נוז. יעצט, דער מוסר האט פארלוירן די מלחמה, און איך האב אים געזאגט ער האט פארלירן, מ'האט געטראפן אמאל אויף לי עוועניו ביי העיווארד סטריט, ער האט געוואלט איך זאל מיט אים מיטגיין, זאג איך אים איך קען מיט דיר נישט גיין ווייל דו האסט אן אנדערן גאול אין לעבן, דו האסט א גאול אונטערצוברענגען אידישקייט און איך האב א גאול אונטערצוברענגען די חזירים, איז אונז קען מיר נישט גיין אינאיינעם. נאר איך האב אים געזאגט דו וועסט פארלירן ווייל דו קענסט נישט פארלאנגען מען זאל לערנען זיבן אהאלב שעה גויאיש בשעת ווען אין פאבליק סקול לערנט מען נישט קיין זיבן אהאלב שעה גויאיש סאו איף יו גאנא אווערדו איט יו לוז איט כ'האב אים געזאגט קום ווי א מענטש זאג מ'דארף קענען אביסל מאטעמאטיקס איך ווייס למשל ביי מיר איך מאך די מקווה'ס יא מ'מוז קענען אויסרעכענען וויפיל סקווער פוט צו סקווער יארד צו סקווער מיטער ס'איז דא אין א בור מ'זאל קענען זעהן וויפיל ס'איז דא וואסער. ס'איז דא איין איד וואס האט געהייסן עדעלינער רב פון דער היים איז געווען אן איידעם פון רבי שייעלע קרעסטירער ער האט געמאכט א ספר שאלות ותשובות עפעס ישראל איך דענק נישט די ערשטע ווארט און ער האט דארט א גאנצע שאלה צו מ'מעג אויסמעסטן א בור און לויט דעם כשר'ן א מקווה. יעצט אז דו וועסט אנקוקן וועסטו זעהן איך מיין דער מענטש איז לא מצא ידיו ורגליו בבית המדרש נאר אזוי מעסט מען דאך אויס א מקווה מ'מעסט אויס די לענט די ווידט און די הייט און ממילא

איז מסביר אז מ'נעמט א רינגעלע, כמה מרובע, מיט וויפיל איז א מרובע מער פון אן עיגול? א דריטל. זאגט רש"י פארוואס? נעם ארום און ארום א שיך בענדל און דריי עס ארום און ארום, און שנייד עס אריבער אין העלפט און דריי עס אויס און שפרייט עס אויס. ס'איז זייער א שיינער וועג צו חשבונ'ען, אבער העי, אונז קען מען די אלע זאכן מיט פארמיולעס, פאי אר סקווער רעדיוס, אונז קען מען די אלע זאכן מיט פארמיולעס, אונז דארף מען נישט נעמען א שיך בענדל און ארומדרייען, דער מהרש"א פלאגט זיך דארטן, רש"י איז עס מסביר, אונז דארף מען דאס נישט האבן היינט. אונז האמער פארמיולעס, און דאס איז מורא'דיג וויכטיג אז מ'זאל קענען צו די גמרא צו פארשטיין ווען ס'איז געקומען א חשבון אין א רש"י האט דער רבי שוין אויסגעלאזט דעם חשבון און געזאגט דאס לערנט מען נישט, צוויי זאכן נישט דקדוק און נישט חשבון, אבער דקדוק האט מען נישט געלערנט ביי אונז ווייל די די אלע לינקע חברה האבן עס גענומען משך די יארן האט מען עס ביי אונז אויסגעלאזט, אבער זאגן מ'לערנט נישט קיין חשבון פארוואס ווייל דער רבי קען נישט? דעטס ראנג. און איך האב אים געזאגט דעם מוסר דעמאלט, דו וועסט דורכפאלן ביטערליך, ווייל קיינער וועט נישט מיטהאלטן, איך האלט אויך נישט מיט דערמיט, חוץ פון דעם איך האב אים געזאגט איך האלט אן אנדערע זאך אז מען דארף אויכעט לערנען די פיזיקעל דעוועלאפמענט אוו די טשיילדס באדי, און דאס איז אזא זאך וואס איך שלאג מיר זיך נאך ווייטער, און ס'איז שוין דא אסאך פלעצער אין די וועלט וואס מען האט עס אנגענומען, מען האט עס אנגענומען אין ארץ ישראל, אין אין לונדון, איבעראל, און מען גייט עס אננעמען אין אמעריקע, ווייל דא, וואס טענה'ן זיי? זיי טענה'ן אז מוסר האט נישט קיין רעכט צו סוען די גאווערמענט ווייל מיין קינד לערנט נישט ענגליש. נישט. מילא ס'איז זיין קינד איז זיין זאך, אבער מיין קינד וואס האט ער צו סוען די גאווערמענט פאר מיין קינד? אבער דאס איז זייער גוט ווען מ'רעדט פון ענגליש, אבער אז מ'גייט רעדן אז מ'טאטשט קינדער, מ'מעסט אפ קינדער און אין יעדע מקווה און נאך דא האנט דא אזויפיל צרות, אזוי אז דו גייסט אריין אין אזאלעכע געשעפטן דעמאלטס ביסטו אויף גרויסע צרות ווייל אונז גיימער פייטן. טאטעס קומען פאראויס, קיינער האט שוין נישט קיין מורא, די באלאני, מען האט מורא און מען וועט דיך ארויסווארפן, דו'סט הייסן א מוסר מיט א בשר, איך וויל דיר עפעס זאגן, איך הייס א מוסר, אסאך מענטשן רופן מיך געוויסע טייטלס און אנדערע מיסע נעמען, העי, ס'פעלט מיר גארנישט ברוך השם, ס'פעלט מיר גארנישט נאר אויף אזוינפיל אז די מישן וואס איך טוה איז קיין עין הרע אזוי פראגרעסיוו אז ס'איז אנבעליוועבל. סאו ווען אין סאטמאר האט ער חרוז מיין וואסער ווער זאמע לייב פיליפ זאמע לייב פיליפ האט געהאט א שוואגער וואס נאך נישט געווען זיין שוואגער און אין סענסטריט האט משה יאסל שווארץ געזאגט אז ער האט געכאפט ווי איינער האט אריין געשטופט אינעם אנדערן אין די מחילה ער האט נאך פארציילט פאר רבי נאסיף יאסל וואס האבן עס אלע געהערט אז ער האט אים געבן א זאג וויאזוי וויאזוי האט ער געוואוסט אז זענען אין יענעם צימער? ס'איז דארטן געווען הונדערטער צימערן און ס'האט נישט געהאט קיין שלעסער, וויאזוי האט ער געוואוסט דארט אריינצוגיין? ווייל ער האט געהערט ווי איינער האט געזאגט פארן צווייטן, רוק דיך א טראפעל אהער צו ווייל כ'קען נישט אריינכאפן מיטן פיפיק אין דיין לאך. אזוי האט ער אים געזאגט. דאס אלעס איז געווען מותר לכתחילה, דאס האט נישט קיין שום פראבלעם געהאט. ס'האט נאר געהאט א פראבלעם מיט שטיסע מיט א וואלעם. נאכגעקוקט פרויען אין די גאס, געגאנגען מיטן עירוב, דער האט געטראגן, די פרוי גייט נישט גענוג צניעות'דיג אנגעטון, וואס איז דאס אייערע ביזנעס, קוקט נישט און דעטס איט. די חינוך איז געווען קאראפטעד און דער עולם איז זייער אנגעווייטיגט און קיינער האלט נישט מיט מיט ענק, מען האט נישט קיינעם וואס ער האלט מיט, און ממילא זיצט עטס איינגעלייגט. ס'איז געקומען א רשע מרושע, מען האט אים ארויסגעווארפן פון ענגלאנד, ער האט מכשיל געווען דארטן בחורים, מען האט אים אנגעקלאפט די ביינער, הייסט יצחק שטערן, ער איז געקומען דא און רעדט מיט בחורים נבלות, איך האב געהאט א טעיפ דערפון א בחור האט עס מיך געלאזט הערן, און דאס לאזט זאליק כ"ץ צו ווייל זאליק כ"ץ האט מורא, אמאל האט איינער געזאגט עפעס זאמע לייב מען דארף דאס און דאס טוהן, האט זאמע לייב געזאגט זייער אפן און קלאר איך בין דא אן איינגעשטעלטער איך קען נישט טוהן וואס איך וויל, ווער פירט די זאך? יצחק שטערן וחביריו. דו כאפסט וואס דא גייט פאר? יצחק שטערן פירט אידישקייט ווען ער איז אליינס א נואף, זיין זון מ'האט נישט געקענט אויסהאלטן ער טאטשט די קינדער, דארטן ווי ער וואוינט אויף סאוט נײַן האבן די חברה אריינגעלייגט ווידיאו צו גיין, זיין ווייב מיט אים ער'ט עס אראפגעבראכן אבער זיי האבן נאך גענוג באהאלטענע וואס מ'זעהט נאך דער זאל אונז פירן און אונז זאל מען זיך לאזן פון זיי? נאו וועי! אונז זאג מיר ענק קלאר

פון אים, איך וויל נישט ער זאל דאווענען דא פאר'ן עמוד די הייליגע טעג, וואס איז? זיין ווייב גייט מיט אן אפן שייטל! שרייט ער, וועיט א מינוט, פון וואנעט ווייסטו ווי אזוי מיין ווייב גייט? איך מיין ביסט א אפגעהיטענער יונגערמאן, דו קוקסט נישט אויף פרויען, דו ווייסט נישט וואס גייט פאר, דו ווייסט אז מיין ווייב גייט מיט אן אויפגעדעקט שייטל? וואט א דזשאוק! זאגט ער, דאס איז געווען זאג מיר קאק מיר, האט יענעם געקוקט אונטערן פופיק וואס טוט זיך ביינעם, און אים האט מען אים געטאטשט און אויסגעלעקט און און און און געמאכט פאר א קרבן ציבור, עטס זענט א באנטש אוו פערד. און איך וויל ענק זאגן נאכאמאל, עטס האטס רוב פון די ארטאדאקסישע כלל ישראל אין ענקער האנט, און סע פאלן דערפון שטיקער, זיי זאגן טוירטי פייוו פערסענט האט זיך שוין אוועקגעקערט, סאו איף יו דאנט וואנט טו לוז איט אלל, לעטס מעיק ווערי ווערי סיריעס אדזשאסטמענטס, ביקאז אדערווייז איז א ביטער אומגליק. ווען איז דאס געווען נאך אזא זאך ביי כלל ישראל אז מיידלעך זאלן זאגן זיין אפען זענען לעסביענס? איז אנבעליוועבל, איך זאג יעדן איינעם פרעג די מיידל, איינער האט מיר יעצט פארציילט ער פאלגט מיך ער האט אויסגעהערט און ער האט געפרעגט די מיידל טעל מי אר יו אינטו אדער טינגס אלסא, פרעגט די מיידל אים וואס מיינסטו מיט דעם, ווייסט ס'איז דא לעסביען, ס'איז דא, זאגט זי יא כ'וועל דיר זאגן דעם אמת איך האב א גוירלפרענד און אונז קיש מיר זיך און אונז האג מיר זיך און איי פיל ווערי קאמפטערבל וויט איט, האט יענער גראד געוויסט ער טאר נישט טאטשן דעם שידוך, פארשטייסט ס'איז דא עפעס איינער א בעלזער פלעגט מיך אלץ צו קאלן איך זאל באקומען א סטראוק ווייל איך רעד אויפן קדושת אהרן מיט ר' אהרן, הער לאז אפ מיט די מעשה'ס, יעצט קאלט ער שוין נישט, פארוואס? ער האט מורא, ער ווייסט איך האב אים וואס צו ענטפערן. עס איז דא צוויי מיידלעך וואס האבן חתונה געהאט פון ארץ ישראל אויף אנטווערפן, און ביידע זענען שוין גע'גט, און ביידע האבן געזאגט די מענער זענען לעסביענס. פרעג איך א שאלה, וואס דארפסטו אויסגעבן געלט פאר דעם? וואס האסטו געדארפט אומגליקליך מאכן דיין טאטן מיט א בחור מיט אלעם? וואלסט געדארפט זאגן לכתחילה פארן בחור, הער אויס, זעץ זיך נישט מיט מיר ביי איין טיש ווייל איך בין א לעסביען. איך ווייס איך האב אמאל געהאט א שידוך, נישט יעצט, פינף און פערציג יאר צוריק, און איך האב מסביר געווען פארן מיידל, איך טו דיך סייזן אוט, איך טו סייזן אוט דיין פעמילי, און דיין טאטן, און עטס זענטס שווערע שווערע שווערע מענטשן, און איך זוך נישט איך זאל מיך גט'ן. האט זי געזאגט, ניין ס'איז נישט אמת דו ווייסט נישט, און דער סוף איז געווען זיי געווען שווערע מענטשן, און ווער ס'האט איר גענומען איז געווען סעפערעיטעט א האלב לעבן, און דאס קען מען זעהן גראד, יו טאלק טו די פערסאן אפען. זי האט אנגעהויבן מיט מיר צו ווען טאמער מ'זאל ענדערש באקן חלה א שיעור צו צו מ'זאל יעדע צוויי דריי וואכן באקן. מיט א ברכה האב איך געזאגט אקעי איך קען נישט הלכות חלה, דו האסט גענומען איינעם וואס יענער האט דיר געזאגט אז איך, סאמבעדי טאלד יו אז איך קען הלכות חלה, זאג איך דיר איך קען נישט, איך האב גראד געזעהן ס'איז נישט פאר מיר, מ'הייבט אן מיט די משוגעים, באט געווענטליך דעי אלל טעל יו די טרוט, סאו דער קאלט שוין נישט איך זאל קריגן א סטראוק, פארוואס ס'איז אזויפיל שמוץ אין בעלז, אין בעלז וואס מ'האט ארויסגעווארפן די מיידלעך אין מאנסי איז דא שמוץ, עטליכע זענען בכלל אוועק, זענען אראפ פון וועג, עטליכע זענען געגאנגען שטודירן אזוי ווי איך האב זיי געהייסן, ס'איז נישט דא קיין חינוך, ס'איז דא אויפגעשלאכעכטס. סאו לאמיר זיי כאטש אויפשלאכען נארמאל, ער איז א מאדערן מיידל זאל זי כאטש זיין אויפגעשלאכעט אויף מאדערענערהייט א פיין מיידל, נישט מיט דאס טאר מען נישט און דאס טאר מען נישט און דאס לאזט נישט די רבי און דאס די רבי, נאר דא דער משוגענער מענדל דאך אזוי צודרייט נעבעך זאג איך פון אים גייט זיין א קולט, אזוי הייבט זיך אן יעדע קולט, העלבראנץ האט אויך אזוי אנגעהויבן, און ס'איז דא מענטשן א פרוי זאגט ס'איז קאלט אינדרויסן ס'איז הייס אינעווענדיג, מיר האט געזאגט א פרוי דא אין ארץ ישראל. אז ביים מענדלען, מענדל טאטשט פרויען, האב איך איר געגעבן א פרעג, ער האט אייך געטאטשט? האט זי געזאגט, עס איז א פערסענעל קוועסטשען, איך וויל עס נישט ענטפערן, אבער איך זאג אייך, דארט איז אלעס באהאלטן, און ער טאטשט פרויען. כ'מיין דאס איז קלאר אז פאר מען טוט א שידוך מוז מען אים ברענגען א פיקטשער פון די כלה, וואס זעט ער אויפן שטערן? ער מעסט אויס צו זי איז אזוי שיין ווי זיין ווייב צו נישט? ער איז א משוגענער חסר דעה, ער איז א נערוון קראנקער אזוי ווי זיין מאמע לייטשו, און ער האט נאך גענומען דעם. ער איז אינגאנצן משוגע געווארן און מענטשן לויפן אים נאך און דאס נאך הערן דאס איז לעיזער בערלאנדס יונגער תלמיד וואטשסטו זעהן נישט אז ער געלערנט ביי אים ער וועט זיך אויפירן פונקט די זעלבע ווי לעיזער בערלאנד דאס איז אלל ראנג. יעצט איז דא קינדער וואס זענען שוואך זיי האבן שוואכע קעפ זיי קענען נישט פארשטיין די גמרא מיט די רשי מיט די תוספות וואסערע עקנאלידזשמענט דארף מען זיי געבן עי פאר עפערט. דעטס אלל היז טרייאינג. מען זאגט ווען מען קומט ארויף אויף יענע וועלט געט מען נישט קיין מארקס, מען געט א עי פאר עפערט אדער א בי פאר נאט דואינג עפערט, דעטס אלל איט איז. אם חטאת, אויב דו האסט געזינדיגט מה תפעל בו, וואס פאר א פעולה מאכסטו אין אייבערשטן? גארנישט! ס'איז אלץ דיין נשמה, ורבו פשעיך, און דו האסט געזינדיגט זייער אסאך, איז מה תעשה לו, וואס טוסטו פארן אייבערשטן? אם צדקת, אויב דו ביסט געווען ערליך. מה תתן לו, וואס געסטו פארן אייבערשטן? גארנישט! או מה מידך יקח, וואס נעמט דער אייבערשטער פון דיר? דו טוסט דאך נאר פאר דיר, קומסט ארויף אויף יענע וועלט געט מען דיר אן עי פאר עפערט, און די זעלבע דארף מען טון מיט די קינדער, און נישט נאר די פינף קינדער וואס זיי דרייען איבער די כיתה, גיב עס פאר יעדן, דעמאלטס וועסטו זען אז דו וועסט האבן א גוטן חינוך, עס וועט אלעס זיין אין בעסטן ארדענונג. יא, א גוטן.

דו באקומסט מענטשן וואס זאגן עלטערן אדער קינדער פון אזא איד זאגן שקויעך שקויעך שקויעך דאס מיינט נישט גארנישט די מענטשן ס'פאסט זיי נישט אז די טאטע פון זייער משפחה אדער איינע פון זייערע קינדער גייען אין בית זונות פארדעם איז פארדעם זאגן זיי שקויעך פארן לאזן וויסן און אונז גייען מיר טרייען קעיר צו נעמען אבער ס'איז נישט ריכטיג א מענטש א מענטש האט נאך אלץ א בחירה א מענטש מעג טוהן וואס ער וויל ווילאנג ער טשעפעט נישט קיין מענטשן מעג ער טוהן וואס ער וויל. און דאס וואס דו זאגסט אז אפשר טשעפעט ער יא מענטשן, אויף אזא סמך, אפשר אפשר טשעפעט ער מענטשן, נישטא קיין שום רעכט ארויפצולייגן א ליסט ברבים, און דאס וואס דו זאגסט אז אויב באקומט ער א דיזיז קען ער עס אריבערגעבן פאר אנדערע חברה אין מקווה, דאס איז שקר, והא ראי' איך מיין עס הייסט דאך א סעקשול טרענסמיטעד דיזיז דאס מיינט אז עס קען נאר אריבערגיין פון איין מענטש צום צווייטן נאר דורך א פעולה פון סעקס. און אין די מהלך קען עס נישט אריבער גיין והא ראיה ס'קען נישט אריבער גיין ווען יא וואלט יעדער געציטערט צו גיין אין מקווה אז ס'קען אריבער גיין פון איין מענטש צום צווייטן פון דעם אליינס קיין יעדער איך גיי אין א מקווה וואס טויזענטער זיך הונדערטער מענטשן גייען יעדן טאג און ס'איז נישט קיין פראבלעם און דאס וואס דו זאגסט אז קען זיין אז זיין ווייב גייט כאפן די דיזיס דאס איז טאקע גערעכט ס'קען טאקע זיין ס'דא א ספק אז ס'קען זיין אבער קודם כל ס'מסתבר אז זי גייט נישט כאפן דעם דיזיס ווייל לכאורה זענען זיי ביי. זיי לייגן דעם ראבער, און אפילו זי כאפט יא די דיזיס, קודם כל איך ווייס נישט פאר איין מענטש, כ'מיין פארוואס פארוואס נעמסטו אן מער פאר זי ווי פאר אים, כ'מיין עס איז איין מענטש קעגן איין מענטש, און אויך לכאורה ס'איז מאכט זייער מסתבר צו זאגן אז די סיבה פארוואס ער גייט אין די פלעצער ווי זי וויל נישט זי זאל גיין איז זייער מסתבר צו זאגן אז ס'איז איר פאולט, ס'הייסט זי שטעלט זיך נישט צו צו אים פארדעם מוז ער נעבעך ארומלויפן דארט. סאו איך זעה נישט קיין סיבה פארוואס מ'דארף אזא מענטש ארויפלייגן, און אפאר מענטשן האבן שוין געזאגט אז טאקע כ'מיין ס'איז. יעצט, כ'האב דיר געוואלט זאגן אפאר זאכן, קודם כל דו רעדסט אינגאנצן נישט צו די זאך, און איך קען מיך נישט מיט יעדן משוגענעם און צודרייטן מיט בויך סברות זיך ארומרייסן, איך האב נישט קיין צייט צו דעם, דו רעדסט ווי א משוגענע בהמה, קודם כל ווען איינער האט אן אופען וואונד, די פיס איז אים אנגעקראצט, צו כדומה, ס'קומט אריין א מענטש וואס האט עידס און פישט אריין אין די מקווה קריגט ער עידס אויכעט, ער הי העז א טשענס אוו געטינג עידס, אקעי? און למעשה דו קענסט נישט די לאוס און דו ווייסט נישט די רולס, און דאס וואס די מענטשן האבן נישט מורא צו גיין, מענטשן שטופן יענעמס מחילה אויכעט כאטשיג יו קען געט עידס, מענטשן גייען מיט זונות כאטשיג יו קען געט עידס, און ס'דא איינער וואס האט יעצט באקומען א קראנקהייט אין אומאן זומאן, און נאכדעם הייבסטו אן אזוי ס'נישט מסתבר ס'יא מסתבר, איך רעד צו דיר פעקטס אוו לייף. און יעצט האסטו א מעשה, ס'איז יא מסתבר נישט מסתבר, נאכדעם הייבסטו אן אזוי, די ווייב איז די שולד ווייל זי געבט אים נישט גענוג, ווער האט דיר דאס איינגערעדט, אפשר האט ער גרויסע אויגן, ער דארף האבן מער, און אפילו ווען נישט, אויב דאס ווייב געבט אים נישט דארף מען דאך זען צו העלפן די חברה אז דאס ווייב זאל אים יא געבן, נישט ער זאל לויפן מיט זונות. וועסט מיר אנטשולדיגן דו רעדסט אזא ווי א משוגענער ווי א מענטש וואס איז אויף פילן און ער איז האלב וועג דראנק, סאו דו ווילסט אויך זיין א לעיט קאמער און באלד קומען נאך א לעיט קאמער און עטס מיך האלטן אזוי ביזי מיט ענקערע משוגענע זאך. דו געבסט אזא זאג ס'איז קלאר אז טאמער טשעפעט ער נישט קיין קינדער קען אים קיינער נישט זאגן וואס צו טוהן, וויאזוי איז דאס קלאר? ס'איז קלאר אז יעצט קומט נישט פורים קומט יעצט, יעצט גייט קומען שבועות, וואס איז אזוי קלאר? דאס איז די אלטע פארקאקטע סק. קאקמערע קאקמערע שפראך. קודם האב איך אראפגעשטעלט א הנחה בעלזער רב איז א אלטער אויסגעוועפטער איד. נאכדעם האב איך שוין געקענט טוהן וואס איך וויל. האסט אראפגעשטעלט א הנחה טאמער און טוט טשעפעט ער נישט קיין קינדער מעג ער טוהן וואס ער וויל. ער טאר נישט טוהן. ער גייט מיט א בארד. ער איז א מלמד און ער האט א שטוב מיט קינדער און ער פארשעמט די ווייב. די קינדער, ער פארשעמט גאנץ כלל ישראל, דאס גייט ארום אין די גאנצע וועלט וויירל, און יעדער זעט וואס א חסידישער יונגערמאן קען טון, סאו ווער זאגט ס'איז קלאר? עטס האטס אלץ אראפגעלייגט הנחות אז דאס איז קלאר, מ'מעג אים פארשעמען און מ'דארף אים פארשעמען און מ'דארף אים זען אפצושטעלן, איך ווייס נישט וואו ער איז, איך קען אים נישט נאכלויפן, האב איך עס ארויפגעלייגט און מ'איז אים שוין נאכגעלאפן, איך הער זאגן ער איז יא א מלמד, און איך הער זאגן מ'האט אים שוין מעביר געווען, אבער דאס ווייס איך נישט זיכער, ס'הייסט דו לייגסט אראפ הנחות און איך זאל מיך האלטן ביזי מיט דיינע משוגענע בויך סברות, איך האב נישט קיין צייט און קיין געדולד צו דעם, און נאכדעם לאמיר דיך פרעגן אן אנדערע שאלה, דו האסט א מיינונג אז מען טאר אים נישט ארויפלייגן, סאו הו אר יו? ביסט א דאקטער? ביסט א סייקאלעדזשיסט? ביסט א סייקייעטריסט? ביסט אן עוסק בצרכי ציבור? דו הערסט די וויי געשרייען פון די פרוי מיט די קינדער ווען ס'קומט אן עידס פעישענט, צו ווען ס'קומט איינער איז געווען אין אומאן ער האט געוואוינט מיט א שיקסע ווייל ער האט זיך נישט געקענט צוריקהאלטן זי האט שוין נישט געהאט קיין גומיס און ער האט אהיימגעברענגט א קראנקהייט, גייט מען צו דיר? איינער פרעגט דיך? איך ווייס ווער דו ביסט בכלל? ס'איז געווען אמאל, איז געווען ווען דער ר' מאטעלע האט נאך געלעבט, איז געווען א פאר וויזשניצער משוגעים איינער האט געהייסן אדלער קען זיין אז ס'איז גארנישט געווען קיין עכטער נאמען, און נאכדעם איז געווען נאך עפעס א משוגענער, זיי האבן געהאלטן אין איין אריינפליקן, איך האב זיי קיינמאל נישט געענטפערט, ווייל כ'האב געוואוסט דאס איז די משוגעים, איך ווייס ווער דו ביסט, דו קומסט אריין אן א טעלעפאן, אה, דאס איז קלאר אזוי און דאס איז קלאר אזוי, נו מיינסט אן אזוי, די ווייב, אה.

איין פרוי האט א בלעק און בלו מארק, רעד אפילו נישט צו איר, קאל די פאליס מען זאל שיקן א פרוי זאל אריינקומען אין מקווה, דעטס וואטס גאנא העפען, דאס געשעט היינט אין אלע מקווה'ס אין אמעריקע אויכעט, ער לייגט אראפ הנחות און אויף דעם חשבון הייבט ער מיך אן צו טרייבען, און ער וויל זיין א לעיט קאמער, ווער ביסטו בכלל, האסט קרעדענטשעלס, קענסט עי בי סי, ווייסט וויפיל סיקס טיימס פייוו איז, ער איז שוין א גאנצער מאכער מיט אן עסקן, ער האלט שוין מיט זיי און מיט יענעם, איך זאג דיר נאכאמאל, איך וועל דיר זאגן זייער אפן און קלאר, דיין מיינונג איז ביי מיר קיין מיינונג נישט, דו ביסט נישט קיין פראפעשענעל, דו ביסט נישט קיין עסקן, און דו ביסט גארנישט, און במילא גייסטו דיך קריגן מיט נחום ראזענבערג, איך בין שוין צו אלט און איך האב שוין צופיל מיטגעמאכט אין אזויפיל יארן און אויסגעהערט צרות ישראל אז איך זאל דארפן זיך פארענטפערן פאר דיר, סא דו האלט וואס דו האלט און איך האלט וואס איך האלט, דערווייל דעם שוחט וואס ער האט גע'שחט'ן פאר. די קהילה דארט אין לונדון, נישט קדסיה פאר די אנדערע קהילה, מען האט אים מעביר געווען, זיי האבן אים צוגעקאלט און זיי האבן אונז געשיקט געשריבן א בריוו אז זיי זענען זייער צופרידן אז מען האט עס ארויפגעשטעלט, און נאכדעם האמיר געהאט נאך א חזר וואס די קינדער האבן מיר געזאגט אז מען דאנקט מיר דיר, האמיר נישט געוויסט די פאדער איז אינטו אלל דיס גארביטש. סא הער, דו האסט א מיינונג? ווער ביסטו? וויפיל קלאסרומס ביסטו דורכגעגאנגען? דו ביסט פארהייראט? דו האסט א ווייב? דו האסט קינדער? דו האסט אן עול? ער האט א מיינונג! און אזעלכע משוגענע סברות, ס'איז נאר ווייל דער ווייב, און נאכדעם ווי מ'מער די טוט מען מער פון פאר אים ווי פאר איר, וואס א חילוק פאר וועם מ'טוט, ס'איז א אידישע טאכטער, און אויב דער מאן איז קראנק טאר ער זיך נישט לייגן מיט איר אין בעט, דו ווייסט וויפיל קעיסעס איך האב געהאט וואס האבן זיך געקריגט די מאן מיט די פרוי, זי האט געטענה'ט אז ער האט עס איר געגעבן, און ער האט געטענה'ט אז זי האט עס אים געגעבן, כ'פלעג עס ארויפלייגן אפילו אויפן האטליין אויכעט, דאס איז א דזשאוק דאס? זיך מיישב ווייל יענער וויל גיין ווילסט גיין מיט זונות, גיי דו אויכעט, מ'וועט דיך אויך כאפן וועט מען דיך אויכעט עקספאוזן, דו גייסט נישט אפשטעלן וועגן דעם אז מען זאל נישט נעמען א חסידיש יונגערמאן וואס גייט אריין אין אזא בתי זונות און מען זאל עס מאכן א שווייג, נאו וועי! יעצט אז דו האסט נאך א מיינונג וויל איך דיך בעטן צוויי טובות, קודם זאלסטו אראפלאשן דעם טוילעט פלאש מיט דיין מיינונג, קאז איים נאט אינטערעסטעד אין עני אוו יור גארבידזש, און נאכדעם זאלסטו מאכן אן אשר יצר, און באדער אן אנדערן און נישט מיך, איך האב נישט נישט קיין צייט און קיין געדולד צו דאס. קק מרע קק מרע גארביטש, אין די ערשטע צייטן האבן זיי מיך געוואלט האלטן ביזי, איך האב עפעס געזאגט, מען האט אריינגעקאלט און מען האט נאכאמאל געקאלט, פלעגן קאלן הונדערט קאלס, פלעגן זיי אריינקאלן נאך יעדן שיעור, ווייסט וואס איך האב געטון? איך האב דאס געטון די זעלבע וואס איך הייס דיר טון, איך האב עס אראפגעפלאשט אין טוילעט, איך האב עס קיינמאל נישט געענטפערט, און איך וויל ענק אויך נישט ענטפערן, איך וויל דיר אויך נישט ענטפערן, נאר איך וויל דיר נאר מסביר זיין אז דיין מיינונג איז קיין מיינונג נישט, דו זעסט אויס צו זיין א צעפילטער משוגענער וואס דו ווילסט אויך אריינלייגן דיין נאז, ענד סטעי אוט, וועל איך דיר נישט ענטפערן. ווייל ווען נישט וואלטן מענטשן נישט מורא געהאט וואלט מען נישט געגאנגען אין מקווה. קוים וויל איך דיר זאגן, איך האב שוין גערעדט מיט הונדערטער מענטשן, זיי זאגן זייט דיין האטליין האבן זיי אויפגעהערט צו גיין אין מקווה. ס'איז טאקע דעינדזשערעס. ס'איז טאקע דעינדזשערעס. מען לייגט טאקע אריין קלארין, אבער דאס דארף מען קענען טעסטן, מען דארף דאס קענען פירן. אויב מען קען עס נישט פירן איז עס נישט גוט. געשעפט. און וואס געשעט דא די גאנצע צייט איז איז איין זאך, מען גיבט א גיס אריין קלארין, ס'מישט זיך אפילו נישט אויס, און אמאל מישט זיך עס יא אויס, און ווען דער ערשטער גייט אריין ווערט ער פארברענט, און דער צווייטער האט שוין נישט די שוץ, אונז פירן מיר זיך איינער דעם אנדערן ווי די חזירים, און ממילא קומט דער מונקאטשער ביהמ"ד דער וואס האט יעצט חתונה געמאכט דא אין ארץ ישראל, ער האט געזאגט פאר א אינגערמאן וואס ער האט עידס, יענער האט אונז פארציילט, יא א קוואדער צו צוועלף קענסטו קומען אין מקווה, ווייל צוועלף אזייגער צינדט מען אן דעם פילטער, עס קומט שוין קיינער נישט, און דאס איז א וועי אוו לייף, ער האט עידס, זאל ער פייגערן דערמיט, ער דארף נישט קיין מקווה, אונז האבן דען דרך ארץ פאר איינעם? אונז פראטעקט מיר דען איינעם? זאג דו סמארקאטש דו ראצער, איך ווייס דאך נישט ווער דו ביסט אפילו, דו גייסט מיר זאגן צו איך האב יא רעכט צו נישט? ווער ביסטו? בסך הכל ווער ביסטו? ווי אלט ביסטו? און וואס קענסטו? דו פארשטייסט וואס איך מיין? ער האט א מיינונג! כ'זאג, דאס איז דאך די ליבערעישן פון אמעריקע. יעדער איז ליבערעיטעד, יעדער האט א מיינונג. געזונטערהייט, אבער האלט עס ביי דיר, נישט ביי מיר. און כ'בעט דיך רוף נישט נאכאמאל ווייל כ'וועל דיר נישט ענטפערן. דו רעדסט בכלל נישט צו די זאך, און ס'א שאד פאר מיין צייט און דיין צייט. און טאמער קומט נאכאמאל אזא מעשה וועט מען אים יא ארויפלייגן. און אויב ס'געפעלט דיר נישט, וועסטו פלאצן. דעטס אלל. אונז גיימיר נישט איבערדרייען אלעס ווייל דיר געפעלט עפעס. נישט. יעצט זאגסטו אז א מענטש איז א בעל בחירה און ער קען טון וואס ער וויל, נו קען איך דאך אויך טון וואס איך וויל, פארוואס ווער איך א מער א לימיטעד בעל בחירה ווי יענער שייגעץ? און נאכדעם זאגסטו אזוי אז ס'קען זיין ער טשעפעט יא קינדער, ס'קען זיין ער טשעפעט יא אנדערע, איך האב דאס נישט געזאגט, איך וועל דיר זאגן נאכאמאל וואס איך האב געזאגט, יענער האט געטענה'ט אז וויבאלד ער האט נישט געטשעפעט קיין קינדער, זאג איך פון וואנעט ווייסטו ער האט נישט געטשעפעט קינדער, ווען דו קענסט מיר איבערווייזן ער טשעפעט נישט קיין קינדער וואלט איך געטראכט. זאך. אבער דו ווייסט דאך נישט אויב. האסטו געלייגט א סטעיטמענט ער האט נישט געטשעפעט קינדער. דו מיינסט צו זאגן מען האט אים נישט געכאפט טשעפען קינדער? און ער איז א מלמד נאכדערצו אויכעט. סאו איך דארף נישט ווארטן ביז מען זאל אים כאפן. כ'האב געוואלט פרעגן, איך ווייס נישט דיין מעריטעל סטעטוס, דו האסט א ווייב? זאג מיר, ווען דיין ווייב וואלט געהאט הנאה צו הערן אז דו לויפסט ארום מיט זונות, דו האסט נאר נישט געטשעפעט קיין קינדער, וואוד שי בי סעטיספייד ענד העפי? איז דעט די רייט וועי פארוואס זי האט חתונה געהאט מיט א מאן? אז ער זאל ארום לויפן מיט זונות נאר ער זאל נישט טשעפענען קיין קינדער, און זאג מיר איך ווייס נישט צו דו האסט קינדער צו דו האסט נישט קינדער און דו וועסט חתונה מאכן דיינע קינדער און דו וועסט וועלן למשל אז דיין איידעם זאל ארום לויפן מיט זונות ער זאל נאר נישט ארום לויפן מיט קינדער, פארוואס זענען אונז אלע געווארן אזוי ליבערעיטעד, יעדער איז אזא ליבערל, אלעס מעג מען, אלעס מעג מען, יו וואודענט לייק ווען דיס העפענס טו יור פעמילי, סאו וואס וואס האקסטו א טשייניק? און חוץ פון דעם בין איך דיר מסביר נאכאמאל, איך האב מיט דיר גארנישט, איך קען דיך נישט, איך נעם נישט קיין געלט פון קיינעם צו ארויפצולייגן מענטשן אויפן האטליין אדער נישט ארויפצולייגן, און איך פרעג דיך איינפאך נישט וואס צו טון. די זעלבע באלאוני האט מיר סאקמאר קאקמאר פארקויפט אלע יארן, מיט ארויפלייגן אויפן האטליין יעדע קינד וועט געוואויר ווערן אז ס'דא א. פיפיק, מען קען זיך אויסרייבן און אויסלעקן, שטופן אין תחת. לאנג בעפאר כ'האב געעפנט א האטליין האט מען שוין זעכציג און זיבעציג יאר צוריק געשטופט די קינדער אין תחת אין אלע מקוואות, ס'איז געווען א דיזעסטער, און יעצט הייבט מען אן א מעשה. צו איך מעג ארויפלייגן יענעם על פי הלכה, צו איך מעג צו איך טאר נישט, די קינדער צו יא א חילוק צו נישט א חילוק, ווער וואס ווער ווען, איך פרעג דיך נישט, איך פאר ברוך השם גוט, ס'איז דבריו עושין פירות ברוך השם, און איך טוה אזוי ווי. דער אייבערשטער איז מיר חונן דעת, און דעם טעם פארוואס איך פאר גוט איז ווייל איך נעם נישט קיין געלט פון קיינעם. ווייסט וויפיל מענטשן האבן מיר שוין געוואלט צאלן געלט איך זאל זיי נישט ארויפלייגן, זאג איך איך ברויך נישט קיין געלט, איך לאז איבער גענוג געלט פאר די קינדער מיינע ברוך השם און פאר די אייניקלעך אז זאלן זיך קענען שלאגן און קריגן, איך דארף נישט איבערלאזן נאך אפאר דאלער. פארשטייסט? דאס איז עס, און פארטיג. עניוועי, אז דו האסט א פראבלעם האסטו איין עצה. הער נישט אויס דעם האטליין, און געדענק אז מען האט מיך נאך געלייגט אין חרם אויך, און די רבנים האבן עס גע'אסר'ט, סאו הער אויס וואס די רבנים זאגן און פארטיג, ווייל טאמער א רב וועט דיר וועלן שטופן אין די מחילה אזוי ווי אייזיק לייכנשטיין האט געשטופט איינעם אין זיין מקווה, און וויאזוי ווי אלע האבן געטון, ווי זיין מלייב פיליפ האט געשטופט די אלע, אז מ'וועט דיר וועלן שטופן אין די מחילה זאלסטו נישט לאזן, דעטס אלל. ס'איז יעצט דינסטאג נאכמיטאג בערך צוויי אזייגער, און איך בין יעצט אויפן וועג צו די כותל מערבי, א קוואדער צו פינף איז די שקיעה, איך דארף כאפן א ברעטל אויף מעריב, איך האב יארצייט דינסטאג נאכט און מיטוואך, און איך גיי דאווענען, איך וויל סתם אביסל רעדן, ביי מיין מאמען אין שטוב איז געווען מ'איז געווען זייער אנטי ציונות, פארוואס? מיין מאמע דערציילט מיר אז ס'איז געווען די חברה וואס האבן ארויסגעשיקט אזאלכע שליחים, די ציונים האבן געשיקט שליחים, און מ'האט איינגערעדט די.

וואס איר טאטע האט געזאגט איז ביי איר געווען קדוש קדוש קדוש, האט מיין מאמע געזאגט אז זיי פלעגן אהיים קומען און זיי פלעגן פרעגן זייער טאטן פארוואס יענע משפחה גייען צו די אלע שבת צו די אלע אפעירס, פארוואס מעגן זיי יא פארוואס טאר מיר אונז נישט, פלעגט מיין זיידע אלץ ענטפערן ווייל עטס זענטס אויפגעכאוועט אויף אן ערליך שטיקל ברויט. שוין. בקיצור, און אזוי האט עס אנגעהאלטן א לאנגע צייט, אסאך יארן. למעשה, מיין זיידע איז אדער נישט געווען קיין בטלן. געווען א

ס'איז נישט אינטערעסאנט, אמאל איז עס געווען ווערד גאלד, און נאכדעם ווייל ער שרייבט דארטן כ'האב מיך געטראפן מיט הערצל, כ'האב מיך געטראפן מיט דעם און מיט יענעם, כ'האב זיי אלע מסביר געווען אז די אונגערישע אידן ווילן שטארק קומען, בפרט נאך די וואס זענען שוין אויף פענזיע, און מען מוז צושטעלן דירות, ער איז געווען א קאך לעפל, נחום ראזענבערג, ער דרייט אן א שטאט, ער האט אנגעדרייט ביי די גרעסטע חברה, און מען האט עס נישט איבערגעדרוקט ווייל היינט איז דאך דאס נישט שייך וואס ער האט געזאגט און וואס נישט, און נאכדעם האט דאך היינט. גובר געווען דער חלק אז ציונות איז נישט אזוי ווי מען זאגט מיט א לכתחילה, ער איז נישט געווען קיין ציוניסט חס ושלום אבער ער האט געזען אז דער עולם ציט צו פארן אויף ארץ ישראל דארף מען צושטעלן וואוינונגען אין ארץ ישראל, יעצט דער ספר איז געדרוקט אויף לשון קודש און ער איז אויך געדרוקט אויף אידיש, עס איז נישט דא צו באקומען, איך האב עס געטראפן אין א לייברערי, איך האב עס ארויסגענומען, איך האב געמאכט קאפיס, עס איז דאך מיין זיידע, און למעשה אינעם חלק פון ציונות זענען זיי געווען זייער אפגעהיטן, זיי האבן געוואוסט עס איז. טריפה ווי א ווי די עבודה זרה, א זיידע ר' אנטשל איז געווען א מורא'דיגער אנהענגער פונעם הייליגן מונקאטשער רב, א מורא'דיגער אנהענגער, עד כדי כך איך האב א פעטער געהאט פעטער בערי, פעטער בערי גרינוואלד, ס'איז געקומען ער האט חתונה געהאט אויף ווילחאוויץ, איז דארטן געווען ר' חיים מאיר איז געווען דער רב, דער אמרי חיים, איז ער געגאנגען און ער האט געפרעגט זיין טאטן צו ער מעג גיין צו די טישן צו ער מעג זיך מדבק זיין צו וויזשניצער חסידות ווייל דעמאלטס איז דאך געווען וויזשניץ אזוי אגודה געשטימט, איז האט ער אים געענטפערט יא, צו ר' חיים מאיר מעגסטו גיין.

ישראל אין די פרעמד, פארוואס בין איך דא? ווער האט מיך אהער געשיקט? אפאר שקצים? אפאר מענטשן וואס האבן נישט געוואלט אז ס'זאל ארויסקומען אז מ'טאטשט קינדער? איך דארף מיך פון זיי נישט דערשרעקן, איך האב נישט פאר זיי מורא, איך האב נישט מיט זיי גארנישט איינגעלייגט, און איך גיי, כאטשיג די רבי האט געהייסן סאטמאר רב האט געהייסן מען טאר נישט גיין, און איך בין א תלמיד.

נעמען א דרייער באס פון מאה שערים און מיט דעם באס גיי איך אי"ה אנקומען דארטן און איך האף דארטן צו האבן אן עמוד, אויף מנחה דארף איך נישט קיין עמוד, דארף נישט האבן קיין קדיש אויך נישט, מיין חיוב הייבט זיך ערשט אן, די חיוב פון כיבוד אם הייבט זיך ערשט אן ביי מעריב, מעריב און שחרית און מנחה פון מארגן, און דעטס איט, און אין די זעלבע צייט מיין ברודער האט מיך אפגעקאלט צו וואס איך נעם משניות צו לערנען, יעדעס יאר כמעט בלי נדר לערן איך משניות מקוואות, ביי מיר אנצודאווענען גאנץ משניות. מקוואות דויערט פיר שעה. כ'מיין אבער צו פארשטיין יעדע זאך פונקטליך. ס'איז שגור על לשוני ברוך השם ווייל איך טו דאס כסדר און כ'לערן דאס. האט ער מיך געפרעגט צו כ'לערן דאס יאר אויכעט זאג איך אים יא מיטן גרעסטן כבוד. זאג איך אבער די יאר איז אביסל אנדערש ווי אלע יארן. די יאר האב איך געבויעט א מקווה אויכעט לעילוי נשמת אמי מורתי געווען דא אנדערטהאלבן יאר אן און אף. כ'בין אהיים געפארן אינמיטן ווייל זומער קען מען נישט ארבעטן ווייל קען נישט אנפילן קיין בורות. אנדערטהאלבן יאר האב איך דא געבויעט א מקווה.

די שאוער איז עיטין קערעט גאלד, גאלד פלעיטעד אבוויעסלי, און ס'איז אזוי שיין, ס'זעהט אויס אזוי הערליך אז ס'לאזט זיך נישט זאגן, און ס'איז בכלל נאכנישט עדווערטייזט, זיי האבן נאכנישט ארויסגעלייגט אן עדווערטייזמענט, אז ס'איז נאכאלץ דא אדס און ענדס, כ'האב געזאגט ס'מוז זיין הרצה, הרצה איז טו ברעיק איט אין, און ס'מאכט זיך נאכאלץ א פראבלעם דא א פראבלעם דארט, ביז ס'וועט זיין אלעס אין בעסטן ארדענונג אי"ה. און כ'מיין אז די וואך גייען זיי שוין יא עדווערטייזן אבער ס'איז נישט וויכטיג אבער ס'זעהט אויס אזוי ווי מ'זאגט אויף אונגאריש וואלאמי טשאדאש ביוטיפול ס'אזוי שיין א פרוי האט געזאגט פאר איינע פון די פרויען דא זענען צוגעקומען צו אונז היהיהי זי זאגט ווען איך בין נישט קיין בלנית גיי איך אויך אין מקווה יעדע נאכט אזוי שיין איז דא האט אריינגעלייגט גרויס געלט אין אזא וואס הייסט א מחליף חום ס'אבער דא א פראבלעם מיט דעם שבת קען מען דאס נישט נוצן פרייטאג צו נאכטס אז דו לייגסט אריין הייס וואסער דו דרייסט טון הייס וואסער איז עס א חיוב חטאת איז למעשה האב איך געזאגט דעם איד אזוי הער מיך אויס איז עס געבליבן אז מ'עט זאגן יעדע פרוי פרייטאג צו נאכטס קען מען נישט קען מען זיך הער אויס אז דו גייסט לימיטן די פרוי צו צו צושפארן די מקווה דאונט עווער דו דיס קיצור האבן זיי יעצט אריינגעלייגט אויסער די הונדערט און אַכציק טויזענט שקל וואס מען האט אריינגעלייגט אין א מחליף חום וואס ברוך השם ס'האלט די וואסערן די זעלבע טעמפערטשער די גאנצע צייט אויסער דעם לייגט מען נאך יעצט צו היינט מארגן לייגט מען צו נאך טאַנור, אַן אױװן, װאָס זאָל ברענען לעקטער, די לעקטער װעט ברענען, איך מײן, דורך די לעקטער װעט עס אַרבעטן, און מע לײגט צו, אַז כּדי מע זאָל קענען מאַכן, אַז ס'איז נישט האָבן קײן חילול שבת, פֿרײַטיק גיט מען סװיטשען פֿון דעם מחליף-חום אױף דעם, און ממילא, אַז אַ פֿרױ װעט קומען און מ'װעט אַרײַנלאָזן װאַסער, זי װעט זיך דאַרפֿן װאַשן, מע מוז זיך דאָך װאַשן פֿאַר מע גײט צו טבֿילה, איז טאָמער זי װעט זיך װאַשן און ס'װעט שױן זײַן נאָכן זמן, ס'װעט שױן זײַן נאָך די שקיעה, װײַל דאָ גײט מען דאָך. נאך די שקיעה, דאס הייסט מ'גייט אזוי בין השמשות ביי די שקיעה, איז ממילא וועט עס נישט זיין קיין חילול שבת, דאס האב איך אים געהייסן זאל עס מאכן, עס קאסט נאך פערציג טויזנט שקל, פאר פערציג טויזנט שקל דארף איך נישט זאגן פאר א פרוי דו קענסט נישט, איטס נאט גאנא העפען זאג איך, נישט ווי א איד וואס ער האט געלט, איים נאט גאנא לעט דיס העפען, פארשטייסט? און למעשה זאג איך, איך האב געבויעט א מקווה, כ'בין געווען אמאל מיט הרב הצדיק ר' מאיר פויזן, און ס'איז געווען עפעס, כ'מיין אונז זעמיר געווען אין. פראנקרייך מ'האט מיר גע'כשר'ט א קוואל, כ'דענק נישט ווי ס'איז געווען, ער האט געזאגט ער דארף דאווענען, ווען ס'איז געקומען צום דאווענען, האט מען געהאלטן אינמיטן כשר'ן, זאגט ער כ'קען נישט גיין דאווענען יעצט, שפעטער האט אים דער ראשעקאל געזאגט זעט אויס איר זענט נישט קיין בן יחיד, זאגט ער ניין, אונז גלייבמיר אז צו לערנען משניות איז מעלה א נשמה, זאגט ער שטעל דיר פאר צו בויען א מקווה וואס א אידישע טאכטער גייט זיך היינט נאכט טובל'ען, וואסערא אן עליה האט א נשמה פון דעם אז מ'מאכט דאס איז לעילי נשמתו. איז ברוך השם די מקווה ארבעט שוין צען צוועלף טאג בהרצאה, הרצאה מיינט ווען איינער קויפט א קאר די ערשטע דריי פיר טויזנט מייל הי ברעיקס איט אין, זען אפשר וועט עפעס נאך זיין א פראבלעם דא און דארט, ס'פארט ווי א פידעלע קיין עין הרע, ממש ווי א פידעלע, און ס'זאל טאקע זיין לעילי נשמת מיין מאמע'ן, איך האב עס געבויעט לעילי נשמת מיין מאמע'ן, און אפילו ווען איך בוי נישט לעילי נשמת מיין מאמע'ן, איך מיין איך בין מיין מאמע'ס א קינד און מיין מאמע האט מיך אויסגעהאלטן און געשטעלט אויף די פיס און זיך געפלאגט מיט מיר און מיט יעדן. אסאך מאל זיץ איך און איך טראכט, מיין מאמע איז געווען אזא מין אינטעליגענטע פרוי און זי איז געווען א ערליכע פרוי, זי האט געקענט הלכות און מנהגים פון דער אלטער היים, זי האט געקענט אלע מנהגים, זי איז געווען א שוחט'ס א טאכטער, כ'דענק ס'איז געווען אמאל א שאלה אויף א צינג, ס'האט אנגעהויבן צו רינען בלוט דערפון, מען האט עס נישט דורך געלעכערט, מיין מאמע האט גראד געזאגט פאר יענע בוטשער, דאס איז טרייפה, און געגאנגען זיך געפרעגט א שאלה, א גרויסן רב, זאגט דער רב, כ'וועל אייך זאגן די אמת, איך קען נישט די הלכות, מיין מאמע האט געזאגט, איך קען זיי יא, ס'איז געווען פון א שוחט. אין שטוב זיי געקענט הלכות דאס מעג מען דאס טאר מען נישט, איך זיץ אסאך מאל און איך טראכט, איך האב היינט אויך געטראכט, וואס איז געווען די פראבלעם צווישן אונז און אונזער מאמען, ס'איז געווען זייער פשוט, מיין מאמע האט געהאט קיין עין הרע קינדער תלמידי חכמים, ממש תלמידי חכמים, נישט ס'איז נאט א דזשאוק, און גוטע קארפן קעפ, און ווען מיין מאמע פלעגט אונז וועלן זאגן א הלכה, זעמער אונז גראד געקומען אין שולחן ערוך שטייט דאס אין שולחן ערוך, מיין מאמע פלעגט זיך אלץ בעטן, וואס עס שטייט אין שולחן ערוך ווייס איך נישט, אבער ווי אזוי מיין טאטע האט זיך אויפגעפירט דאס ווייס איך יא, און דאס האט אונז געמאכט. אז אונז האמיר נישט קיינע מנהגים פון דער היים, מיין מאמע פלעגט זאגן מיין טאטע האט זיך אזוי געפירט, מ'האט זיך אינדערהיים אזוי געפירט, מיין מאמע פלעגט אסאך מאל זאגן ביי מרמש, אונז מיט די אייניקלעך פון מרמש האט מען זיך אזוי געפירט, אונז זעמיר געווען חכמים, די גמרא, מ'האט געדרייווט און געטון און געמאכט, סאו ווי לאסט איט אלל, מיין מאמע איז שוין אוועק פינף יאר, און ס'טוט מיר נאך היינט וויי די אלע זאכן וואס אונז האמיר געקענט לערנען פון איר, שיינע און פיינע זאכן, זי האט געקענט מנהגים, איך געדענק אמאל א שוועסטער מיינע האט זיך משדך געווען מיט ר' בנציון יוסף מייזעלס, האט מען געטענה'ט אין דער היימיגע מנהגים אז די כלה איז אריינגעקומען, קודם האט זי זיך אראפגעזעצט אויף א געהעריגן טשעיר אין די זאל, פון דעם טשעיר האט מען זי אויפגעהויבן און מ'האט זי געטראגן אז זי זאל זיך ארויפזעצן אויפן כלה'ס שטול, געדענק איך נאך ווי היינט, ווען איך האב געהאלטן ווען וואס איך זעץ זיך אויף דעם טשעיר אויף יענעם טשעיר, איז ר' משה יוסף מייזעלס האט געזאגט פאר מיין מאמע'ן דעמאלטס, מיין מאמע האט פארפירט איך וויל ס'זאל אזוי זיין ווי ס'איז געווען ביי מיין טאטן, האט זי געזאגט פאר ר' משה יוסף, האט ר' משה יוסף געזאגט, מיסעס ראזענבערג, איר זענט גערעכט, ביי אונז איז אויך אזוי געווען דער מנהג. דאס אלע זאכן וואס אונז געדענקט מען נישט. סאו האמער די טמא'נע כלי היינט, און מען וואטשט אויף די טמא'נע כלי וויאזוי מען קישט זיך די חתן כלה מיט אלע פוס א גרויל וואס גייט פאר. סאו האמער נישט קיין שום יסודות. און ס'טוט מיר גאנץ גוט וויי, וואס זאל איך זאגן, אונז זעמער דאך געווען די גרויסע תלמידי חכמים, סאו האמער געווארפן מיט הלכות, כ'דענק אפילו אין הלכות שבת, מיין מאמע פלעגט אלץ זאגן אזוי דארף מען זיך פירן, ניין אין שולחן ערוך שטייט אזוי, בסוף נאך יארן האב איך דאך געזען אז זי איז גערעכט געווען, זי איז געווען מער גערעכט ווי. אונז, ווייל די אלטע אידן פון דער אלטער היים האבן געקענט הלכה למעשה. אז דו ווילסט גיין יעצט בויען א מקווה, גיי נעם דיך בויען א מקווה, ס'דא זיבעצן שיטות וויאזוי גייסטו אנהייבן, ווי הייבסטו אן, ווי לאזטו אויס. סאו האט מען אן אויסגעטרעטענעם וועג פון די גדולי הדור וויאזוי מ'האט זיך געפירט, און אזוי פירן מיר זיך. עניוועי, סאו גיי איך יעצט אהין, איך האף כ'על האבן צו מעריב א ברכי, כ'על האבן א עמוד האף איך, דעם שבת האב איך נישט געקענט גיין ווייל ס'איז געווען זייער קאלט דעם אבער ס'איז געווען אזוי קאלט, כ'האב נישט געקענט כמעט ווי אנקומען נאר ביז צו די שול ווי ס'איז אראונד די קארנער פון מיר, שטיינער, עה, חכם שלום גאלדענבערג, ער איז אראונד די קארנער פון מיר, דארט בין איך געגאנגען כאפן א תפילה, אבער איז נישט געווען מעגליך צו גיין צו די כותל, אבער גארנישט, אמאל איז אן ענין מען זאל איינמאל נישט גיין, מונקאטשער רב איז געקומען אויף ארץ ישראל, איז אן אלטער איד האט זיך מטריח געווען מונקאטשער רב, ער איז געקומען דא, ער האט געוואלט טרעפן.

און ער איז בבחינת ווי משה רבינו, ער איז הונדערט און עפעס יאר לא כהתה עינו ולא נס לחה, אזוי האבן זיי געשריבן, זאגט מונקאטשער רב וועגן עטץ איז דא עפעס אזא מין איד, זענט געווען ביז ארץ ישראל צו לויפן, ער איז געווען בכלל אין אנטיק איז זייער גרויס געווען, ער פלעגט ארום פארן איבעראל קויפן זאכן, געווען א מוראדיגער מענטש מונקאטשער רב, איז למעשה איז ער געקומען, איז דעם ערשטן טאג איז ער געקומען און געגעבן שלום, צווייטן טאג איז ער נישט געקומען ווייל ער האט געזאגט ס'איז דא א פסוק ולא יבוא בכל עת אל הקודש. קומט נישט יעדן טאג. דעם דריטן טאג איז ער געקומען צו די לוויה. ס'איז שוין געווען די לוויה נעבעך. ער האט אים אריינגעכאפט ממש איין טאג, נישט מער. איז על כפנים איז געווען דעם שבת אויך. ולא יבוא בכל עת אל הקודש. מ'האט נישט געקענט קומען דעם שבת. דעם אנדערן שבת האף איך שוין צו זיין אין אמעריקע. כ'ווייס נאכנישט וואו אין אמעריקע. כ'האב צוויי פלעצער. איינס איז טאראנטא. און די אנדערע פלאץ איז א נייע אונטערגעקומען יעצט אין קאליפארניע. איז למעשה וועמיר זעהן וואו מ'מאכט. מיר אנקומען ווי דער אייבערשטער וועט וועלן וועט מען אנקומען, אונז זאג מיר נישט ניין פארן אייבערשטן, אונז טייל מיר אים נישט איין קיין דייעס אויך נישט, איז למעשה גיי איך יעצט, און איך האף עס וועט זיין אן עליית נשמה פאר מיינע עלטערן, פאר מיין מאמען, פאר מיין טאטן, און איך האף אז די אלע רשעים וואס זיי האבן מיר אנגעטון די צרות וועלן באצאלן אזא פרייז, ווייל זיי האבן נישט מיך געטשעפעט, זיי האבן געטשעפעט דעם אייבערשטן מיט די קינדערלעך, און פאר דעם. קען מען נישט מוחל זיין. נחמיה וועבערמאן, כ'האב ענק שוין פארציילט אפאר מאל, ס'איז דא אין דעם ליובאוויטשער רבי'נס תורות תשמ"א, איז דארטן דא א גאנצע אריכות מיט די תורה, און דער ליובאוויטשער רבי האט געזאגט אז מען האט זיך אין אלע מקווה'ס געפרייט, מען האט אפגעשניטן פאר א איד א בארד, און ס'איז געווען א שמחה גדולה אין די גאנצע שטאט, זאגט ער וואסערע שאנדע דאס איז, מען האט פאר א איד אפגעשניטן א בארד, ער זאגט מען האט זיך דאך מוסר נפש געווען אויף נישט אפצושניידן א בארד, נאכדעם זאגט ער אינמיטן די דרשה זאגט ער. תניא וועט זיך נוקם זיין, פארוואס האט מען אפגעשניטן א בארד? ווייל ער האט פארגעלערנט תניא? זאגט ער דער תניא וועט זיך נוקם זיין. שפעטער קארף איז געגאנגען פרעגן צו ער זאל גיין מאכן א סיוויל לאו-סוט צו אהער מיט אהין, זאגט ער חס ושלום, ער האט מיט אחדים געטשעפעט, איר האט מיט דעם גארניט, ער האט געטשעפעט מיטן בעל התניא און למעלה למעלה ביז צום בעל שם, דאס האט ער געזאגט תשמ"א נאך וואס סאטמאר איז געווען על הגובה און מ'האט יעדן געשפיגן אין פנים, ער זאגט ער וועט באצאלן פאר דעם, נו האט ער באצאלט א פרייז.

שטעלט אידישקייט אין אמעריקע אויף אזא אופן אז איר האט נאך נישט געזען. כ'האב געטראפן א איד דא אין ארץ ישראל, ער האט געקענט דעם לובאוויטשער רבי'ן נאך ווען ער איז געווען אין פראנקרייך ווען ער איז געגאנגען שטודירן ווי אונז האמיר געזאגט אן א קאפל ס'איז אלץ באלאוני ועוד סאטמארער גארביטש זאגט ער ער פלעגט יעדן טאג קומען אין בית מדרש און ער האט מיטגעברענגט צוויי דריי תהילים'לעך און צוויי דריי סידור'לעך און ער פלעגט עס דארט לאזן האט דער איד געפרעגט רבי פארוואס לאזט איר דאס דא זאגט ער אויב ס'וועט זיין א יהודי וואס ער האט נישט קיין סידור אדער א תהילים זאל ער עס קענען נוצן, פארשטייסט? אונז זעמיר געווען ביזי מיט דעם איד, געשריבן אויף אים א מיעסן בריוו אז ער האט אין פראנקרייך מזנה געווען און ער האט געזאגט פאר זיין גבאי'ן וויינבערג לאמיר שנעל אנטלויפן פון דא לאמיר עס באהאלטן און ער האט געהאט א מעלה דער לובאוויטשער ער האט געליינט אלע בריוון האט ער געשריגן דעמאלטס דער ראש ישיבה וואס האט מגדל געווען אזאלכע פרועים וואס זיי קענען שרייבן אזאלכע זאכן אים זיי נאך ארויספירן פון זיין ראש ישיבה'שאפט. גערעדט. עס האט טאקע נישט געפעלט אסאך, ס'איז געווען די מרידה, די שווארצע מיט די מעשות מיט די געשעפטן, און טאמער מ'האט אים נישט ארויסגעפירט, דעמאלטס ער איז ארויסגעפירט. איך וויל וויסן וויפיל בחורים צו וויפיל אינגעלייט האבן א שיעור ביי יואל משה. עס קומט יעצט שובבים, דער עולם האט זיך אויסגעריבן א גאנצן זומער און מען קומט, מען וויל אביסל תשובה טון, הייבט מען אן צו הערן די תורות און מען וויינט מיט אביסל, באט ווען יו גאו אוט, וואס איז צוויי וואכן נאך שובבים, דער רבי איז געווארן אן אויסגעשפילטער מענטש. פארוואס? ווייל ער האט געהאט מיט שקצים צו טון, ער האט געהאט די נידריגסטע שמוץ.

קינדער, א ליגנט טאר נישט געזאגט ווערן, אפילו ס'שטייט דיר צו פארלירן די מערכה, ווען אונז איז געשטאנען צו פארלירן א מערכה קעגן בעלזער רב, צו קעגן א טשעבינער רב, צו קעגן א ר' משה פיינשטיין, האט מען גראד אנגעהויבן, דער איז דאך אן אפיקורס, דער איז דאך א שייגעץ, דער איז דאך אן עם הארץ. בהמות וואס איר זענט. דער לעצטער תלמיד חכם אין אונזער צייט איז געווען ר' משה פיינשטיין אין אמעריקע, דער רבי האט געזאגט אז ס'האט גענומען אזא גרויסן גאון און אזא גדול ווי ר' משה וואס ס'זאל אריבערברענגען די תורה פון יוראפ אויף אמעריקע, ווען נישט וואלט אין אמעריקע נישט געווען קיין תורה. דעם איד האמיר אונז געהאט וואס צו זאגן. ווען נחמיה וועבערמאן האט געמעגט גיין שניידן די בארד, ער איז געווען בארעכטיגט, א קארף האט נישט געטארט לערנען תניא, עס איז געווען איינער וועכטער, א מלמד ביי אונז, א מגיד שיעור, ער האט געלערנט מיט די בחורים תניא מיט ליבאוויטשער רבי'ן זאכן, זיי געשלעפט אויף קרוינהייטס, דאס האלט איך איז געווען אן עוולה שאין כמוהו, ביסט אן אנגעשטעלטער אין סאטמאר האסטו נישט וואס צו שלעפן דעם עולם, דאס איז געווען אן עוולה, אבער קארף איז געקומען אויף וויליאמסבורג פארלערנען א שיעור אין תניא, עטס זענטס טאקע באלעבאס אויף וויליאמסבורג? ווער מיינט עטס עטס זענטס? און דאס האט עטס אונז אויסגעלערנט. עטס האטס אונז אזוי ביטער געלערנט אז ס'שלאגט אהיים זייער מיס. ענד דעטס איט. זיי האבן א פראבלעם מיט נחום ראזענבערג גייט מען מיך ארויסווארפן פון די שטאט. דו האסט מיך ארויסגעווארפן? זייער פיין. אבער איך באצאל ענק יעצט. איך באצאל ענק. איך גיי ענק נישט שולדיג בלייבן. איך בין נחום ראזענבערג. איך האב נישט קיין מורא פאר ענק. כ'האב קיינמאל נישט קיין מורא געהאט. איך האב נישט מיט ענק גארנישט. נו, כ'דארף יעצט אהיימפארן? איך פאר נישט אהיים אויף ניו יארק. איך וואוין שוין נישט אין ניו יארק ליגעל. כ'האב ענק אלע אינדערערד. ענק מיט אהרן'ען מיט זלמן לייב מיט די גאנצע שיט די וואס עטס פארקויפטס איז אלץ פול אוו שיטה, דעטס אלל איט איז, אויך האב איך שוין מסביר געווען, עטס פארקויפטס נישט דעם רעבינ'ס שיטה, עטס פארקויפטס וואס דער משוגענער זאגט, דער רבי האט יא געהאלטן אן עירוב, ער האט נישט געהאלטן אן עירוב, דער רבי האט אזוי געהאלטן, דער רבי האט, שלמה יענקל געלבמאן, דער רבי האט זיך געבלאזן די נאז קודם דעם רעכטן לאך און נאכדעם די לינקן לאך, נו האטס אפ מיט די. טיסעמע וואס האט אונז געלעגן אין נארישקייטן, וואו ווער אין דער נאו שטייט האט זיך אזוי געפירט אזוי געפירט אזוי געפירט דער פעמים להיפך, וואס איז דער פעמים להיפך? צו ווייזן העי דאס איז נישט קיין פראגרעם, דער סקווערע פירט זיך אזוי ווי דער טאטע האט זיך געפירט, דער טאטע האט געגעסן זאלץ ער זאל נישט פילן קיין טעם אין עסן, האט אים אונזער רבי געגעבן אן עצה, ער האט געזען ער נעבעך קראנק, ס'עסט אים אויף די די חוט השדרה, דער רבי האט געזאגט לייגטס נישט אריין זאלץ לכתחילה, דאס אויך נישט טעיסטן גוט, מען האט דאך אבער געמוזט טון וואס דער טאטע האט. טון און אז טו וואס דער טאטע האט געטון, סאו גיי איך יעצט דאווענען און איך האף אז דער אייבערשטער וועט אננעמען אונזערע תפילות, און איך וויל יעדן אויסלערנען, פארוואס רעד איך דערפון אזויפיל, איך פלעג זאגן זייער פשוט, עטס זאלטס ענק אויסלערנען פון מיר, איך בין נישט קיין רב, איך בין נישט קיין רעבע, איך בין אן איינפאכער סיטיזען, און איך האב סאטמער קאקמער געשטעלט דארטן ווי זיי באלאנגען, פארוואס? ווייל איך האב זיך געזאגט, וואס האט ער מער פון מיר, ער דינגט מאפיא, איך קען עס אויך דינגען, איך קען טון וואס זיי קענען קען איך אויך, און דער אמת איז זיי קענען גארנישט ווייל זיי זענען אזאלעכע

נאמער שטייט איין ביי אונז דרעי וואס דו זאגט א עירוב שמעירוב בהמות מען האט אנגעהויבן צו מאכן א כפייה דתית צווינגט ארויף אויף אונז ענקערע משוגעת'ן אבער נו עס האט זיך יעצט גענומען א גאנצע ארגענעזעישן פון מענטשן קעגן די רבנים זיי האבן אונז גע'אסר'ט די סמארט פאונס זיי דיסקאנעקטן אונזערע פאונס איטס נאט סופאוזד טו בי דעט וועי עטס זענטס נישט קיין באלעבאטים וויל מען ענק פאלגן קען מען ענק פאלגן און וויל מען נישט קען מען ענק זאגן גייטס אין דר'ערד ווען ס'נישט אונזערע באלעבאטים. און דאס איז וואס אונז גיימער טון. איך האב הנאה אז האבן זיך גענומען יונגעלייט, מען האט ארומגעשריבן, ס'דא א פרוי וואס זי באקומט נעבעך געשנארטע עסן, און זי האט אזא פאון, און געגאנגען זיי האבן עס דיסקאנעקטעד, פארוואס? ווייל מען טאר דאך דאס נישט האבן, זאג דער רב האט זיך געזארגט אז די פרוי זאל האבן וואס צו עסן, דאס נישט, ווייל אונז זעמער נישט דא צו זארגן פאר יענעם, אונז זעמער דא רשעות צו טון, וועגן דעם וועט אונז אלע מוזן גיין אין דר'ערד, אלע, אונז וויל זיך נישט לאזן, דו האסט נישט קיין שום רעכט צו קאנטראלירן און מאניפולירן אונזערע פאונס, ס'איז דא א איד א אפגעשוואלענער עושר דער גערער רעבע, ער האט איר געגעבן צו שטייער.

צניעות איז, און קיין שום רב האט נישט קיין רעכט צו אימפלעמענטן, דו מוזט אזוי, ווייל טאמער נישט, ווער ביסטו? פארשטייסט א מעשה? האבן זיך פארלייגט אויף אונז, אונז מאכן אויף דעם גרויס געלט, א טאטע האט אזויפיל אזויפיל קינדער אין חדר, מוז ער פאר יעדן קינד באצאלן כך וכך יעדן חודש. איך וויל דיך פרעגן אן אנדערע זאך, עס איז דא א יונגערמאן וואס ער איז געגאנגען צו זונות עפנטליך, מען זעט עס, האלט מען מיר אפ, וואס א רעכט האסטו יענעם ארויפצולייגן? איך מיין ווי זענען די רבנים זאלן אים ארויפלייגן? וואו זיי זאלן זיך אומקוקן אויף אים, ווייל דארט ליגט נישט קיין געלט, און ברוך השם דער עולם האט מיין מעסעדזש אזוי. קלאר, קלארער ווי ס'קען נישט זיין קלארער, און אונז גייען מיר דאס נישט צולאזן. הייבן אן די רבנים, אונז טאר מער נישט און מען טאר נישט, ווייסטו וואס מען טאר נישט, ביסט גערעכט, אבער דו ביסט נישט קיין פאליסמען זאלסט עס אימפלעמענטן, ס'דא שופטים ושוטרים, ס'דא רבנים מיט דיינים, און נאך אלעמען האמיר אונז נאך דעם רעכט צו זאגן פארן רב, כ'האב נישט מיט דיר גארנישט. אז איין משוגענעם איז עפעס בייגעפאלן מוז יעדער נאכטאנצן. איך וויל פרעגן, עטס געטס אבאכטונג אז יעדע אידישע טאכטער זאל גיין אין מקווה? עטס געטס אכטונג אז אלע סאטמארע ווייבלעך זאלן זיך אפשערן די האר? א מכה! קענסט זיין ס'איז נישט דא ווער ס'שערט זיך אפ. עטס געטס אכטונג אז מ'זאל גיין אין מקווה, עטס געטס אכטונג די מקווה זאל זיין כשר, עטס געטס אכטונג אז די אינגעלייט פארן יעצט אויף פלארידע מיט די ווייבער און ס'טוט זיך דארטן זנות, דאס אלעס מעג מען? פלוצלינג א נייע מעשה, דא וועט מען מאכן תקנות, פארוואס? ווייל דא קענט עטס גנב'נען ביים עולם געלט. דאס גייען מיר זיך נישט לאזן, ס'גייט זיין די זעלבע פרשה אזוי ווי אלע פרשות, גייט צוקומען צו די פעדערל קאמיוניקעישאנס, עטס האטס נישט קיין רעכט אנצורירן קיינעמס פאון, און עטס האטס נישט קיין רעכט צו הייסן אז מ'מוז אונטערשרייבן, אנישט נעמט עטס נישט אריין אין חדר. סטודענטס פון די ישיבה, און ברוך השם ס'דא וואס זיי שטעלן זיך ארויס, איך האלט מיט מיט ענק, עטס וועטס מצליח זיין. ס'גייט אויף די סאטמארע נערוון, דארט ווי מ'וועט מאכן געלט, וועלן זיי זיין אונזערע בעלי בתים, אויף ווי מ'מאכט נישט געלט, זיי נישט. אונז זאג מיר עס נאכאמאל, אין לנו חלק מיט סאקמער, קאקמער און מיט די אלע שקצים און בעלז און גער, אונז וויל מיר מיט ענק נישט האבן צו טון, אונז וויל מיר ענק נישט קענען, אונז וויל מיר נישט וויסן וואס עטס פארקויפטס, דאס איז אלץ שקר מיט בלאף, עטס זאלטס מאכן געלט. ווען ס'איז דא א מעשה, א פרוי קען נישט אפילו באקומען צו עסן, זי שטארבט,

אמת השם, למשל דער סקולענער רבי יעצט אין שפיטאל און מען לייגט אים ארויף אויף די טעכנאלאגישע זאכן, מען דארף אים לאזן פריער שטארבן פאר מען טוט די אלע זאכן, ס'איז ביהרג ואל יעבור. קיצור, אונז וויל מיר אונטערברענגען אלע בהמה'ישע זאכן וואס עטס ווילט אונז פארקויפן, ווייל קיין ערנסטע זאך האט עטס אונז נישט פארקויפט, ואת זכר לא תשכב משכבי אשה האט עטס אונז נישט אויסגעלערנט וואס דאס איז, און אין יעדע מקווה האט מען מטמא געווען קינדער, נאר ענקערע משוגענע זאכן, די רבי מיט זכרונו מיט לברכה, ס'איז אלץ ליגנט, וואס עטס פארקויפט

אן אין א בית מטבחיים אין אמעריקע, דער סיגוט'ער האט מיר מאכן די וויילער ס'טריפות געבן פאר די גאנצע וועלט, סאו אונז וויל מען פון ענק נישט הערן, עטס ווילטס האבן ענקערע שיטות, יא עטס קענטס זיין פול אוו שיט און אויסרופן ענקער בית מדרש אלע ענקערע שיט, באט יו קענט אימפלעמענט איט טו עניבאדי מיט כח, און דעטס וואט יו שוד אלוועיס רעמעמבער, אונז וויל מען פון ענק נישט הערן, עטס זענטס ליגנערס, אזוי ווי וואלף גנוט האט געזאגט, מארמאראש געווען אזאלעכע ליגנערס, אז ווען איך וואוין נישט דארט אין פערציג יאר פון מיין לעבן וואלט איך געזאגט ס'האט נישט עקזיסטירט אזא שטאט,

די מעשה איז אזוי, און האט דאס געשלאגן, וואס איז געשען? געכאפט א יונגל מ'האט אים מאלעסטעט אין מקוה, ביסטו געגאנגען און מ'האט אים געשלאגן, און פארטיג, און וואס איז יעצט געשען? מ'האט געשלאגן דעם איד, און מ'האט ביינעם ארויסגעצויגן זעקס, צען, פופצן, דרייסיג, הונדערט טויזנט דאלער, דער וואז נאו רייט פאר אלל דעט, ווער האט אים געגעבן א רעכט דאס צו טון? און איך ארבעט זייער שווער דאס זאל ארויסקומען, דאס גייט פלאצן אזוי ווי אן אטאם באמבע, און די וואס זענען געווען אינוואלווד, דעל פיל ווערי סארי, איך בין געגאנגען אין די גאס, קיינעם נישט געבאדערט, קומט אן איינער און גיסט מיר בליטש אין די אויגן, וואס איז געווען די חכמה? וואס האסט מיך געוואלט בלינד מאכן? פארוואס? ווייל כ'האב מעשיות אויף דיר? נא נא נא נא נא, דעטס נאט גאנא העפן ענימאר, און וועגן דעם האמיר פארלוירן די יוגנט, מ'האמיר זיי פארלוירן, יעצט קען מיר עס אפילו נישט זוכן ווי צו טרעפן, מ'האמיר זיי פארלוירן, שאנדע וואס מ'האט געטון מיט א אזא שיין עמפייער ווי סאטמאר, אזא חסידות, געווארן דערפון די ארגסטע גענגסטערס, די גרעסטע. סטענאָיאַפים, געמאַכט זיכער אַז קיינער זאָל נישט זאָגן אויפן מלמד קיין וואָרט אַז ער האָט געטאָטשט אַ קינד און פאַרטיג, מיט דעם זענען זיי גליקלעך געוואָרן. אָקעי. אַ גוטן און אַ לעכטיגן און אַ פריילעכן שבת.